איך ווייס מסתם אז די אלטע רבי האט געזאגט, איך האב עס געזען פון אנדערע רביס אויכעט, אז לו יישר חילי וואלט ער א נאמען געגעבן חסידים
בעלי תשובה. יא, וואס האט ער עס נישט געטאן ווייל ער וואלט מוציא לעז אויף נישט חסידים.

די צמח צדק האט געהאט א מלמד, אלס קינד האט ער מיט אים געלערנט, כ'ווייס וואס, קמץ אלף א, חומש, כ'ווייס, אלס יונגער קינד האט מיט אים געלערנט, און ער איז געווען אן עלטערע חסיד ביים צמח צדק, ער איז געווען דער צמח צדק'ס מלמד, ער איז געווען פון די עלטערע חסידים, און ער איז געווען א שטיקל מיוחס ווייל ער האט געהאט געלערנט מיט צמח צדק אלס קינד, האט ער געבראכט זיין אייניקל אין ליבאוויטש צום בר מצוה. אין יענע דורות האט מען קיין קינדער נישט געבראכט צום רעבען, נישט געווען אזא מין מושג קינדער, חסידים, קינדער האט מען נישט געבראכט צום רעבען, און ספעציעל אריינגיין אין יחידות איז געווען מופרך, אבער ער איז געווען א מיוחס, האט ער אריינגעפירט זיין אייניקל, שטייט די נעמען, די שיחה שטייט ווער ער ווי ער האט געהייסן, צום רעבען צום צמח צדק, און ער האט געזאגט דעם צמח צדק אזוי. האט ער געזאגט רבי איך האב אסאך געזען, איך האב נאך געזען די חסידים פון ר' מענדל וויטעפסקער ר' מענדל הראדאקער וואס איז געווען א תלמיד פונעם מגיד וואס איז געהייסן איינער פון אלטער רעבע'ס רעבעס, דער רבי האט אמאל געפרעגט פארוואס רעכנט מען נישט ר' מענדל הראדאקער אין די שלשלת פון די נשיאים, עד כדי כך, איך ווייס נישט די תירוץ אבער דער רבי האט געפרעגט די שאלה, ר' מענדל הראדאקער איז געווען גאר א גרויסער צדיק און א עובד אלקים און געווען א רעבע, ווייסט וואס מיינט א רעבע? יונגערמאן, ווייסט וואס מיינט א רעבע? טאקינג טו יו. וואס מיינט א רעבע? ער לערענט אויס אידען ווי מען דארף דינען דעם אייבישטען, דאס איז די טייטש א רעבע, און דאס איז די טייטש חסידות. האט ער געזאגט צום צמח צדק, איך האב געזעהן תלמידים פון ר' מענדל וויטעבסקער, איך האב געזעהן ראשוני תלמידי אדמו"ר הזקן, און דערנאך האב איך געזעהן די פארשידענע דורות, האט ער געזאגט דעם צמח צדק, איך בעט א ברכה, גיט א ברכה מיין אייניקעל, ער זאל גוט הערען. פון אדן אין די שם ער זאל גוט הערן. ווער איז דאס געווען? איך האב פארגעסן די נאמען, ער געווען ער געווען דעם צמח צדק'ס מלמד, אבער צמח צדק איז ער געווען א עלטערע חסיד, האט ער אריינגעפירט זיין אייניקל צום בר מצוה אויף יחידות צום זיידן צום צמח צדק צום רעבן, און האט אים געזאגט אז איך האב געזען חסידים נאך פון ר' מענדל וויטעפס ר' מענדל הראדאקער, און די ראשוני תלמידי אדמו"ר הזקן וואס זיי זענען געווען ממש מלאכים, און אזוי אויך פארשידענע דורות פון חסידים, גיט אים א ברכה ער זאל גוט הערן. וועט ער ממילא זיין א חסיד. וועט ער ממילא, האט די צמח צדק אים געענטפערט. צמח צדק אים געענטפערט. ס'איז שוין פופציג יאר וואס דער זיידע, דער שווער, דער מיטלער רבי און איך הארעווען אויף עוקר זיין די בדרך ממילא און דו בעטסט א ברכה אויף בדרך ממילא. אט די מעשה האט דער רבי איבערדערציילט. דאס איז די טייטש א בעל תשובה.

און איך בין געוואר ווען כ'בין געבוירן געווארן תשכ"ה איז מיינע קינדער געווארן תש"ל, אין יענעם צייט איז געווען אין קרוינהייטס בעלי תשובה געהויבענע מענטשן, קלוגע גוטע קעפ, מלומדים גרויסע, אבער אזעלכע חסידישע אידן. ביז מיצוי נפש. מיין טאטע זאל געזונט זיין האט געארבעט אין קאמפיוטערס, אבער דאס איז געווען זיין פרנסה, ער איז געווען פארנומען מיט, מ'האט געהאט א שול, און ער איז געווען א משפיע, אלע בעלי תשובה וואס האבן געלערנט אין הדר התורה פלעגן קומען דאווענען דארטן יונגעלייט, און איך בין דארטן אויסגעוואקסן, איך האב געזען אזעלכע שיינע אידן, ממש אידן, א מענטש טוט תשובה און דערנאך ווערט ער אזוי ווי איך און דו, איך האב געקענט אידן וואס האבן קיינמאל נישט אויפגעהערט זיין בעלי תשובה, ביז יום מותם זענען זיי געווען בעלי תשובה. פארשטייסט? איך האב סאמע בעלי תשובה, יעצט בין איך א משפיע, היינט ביינאכט בין איך געזעסן מיט א יונגערמאן, ער איז א בעל תשובה, זי איז א בעל תשובה, ער איז פון א צעבראכענע שטוב און זי איז פון א צעבראכענע שטוב, און מען פרואווט בויען א לעבן, מען הייבט נישט אן צו פארשטיין די נסיונות וואס זיי האבן, די שוועריגקייט, ווייל נישט נאר אידישקייט, פשוט נארמאלע מענטשליכקייט. זיין טאטע מאמע זענען געגעט, איר טאטע מאמע זענען געגעט, און מען הרג'ט זיך, אי ווי אזוי ווייסט מען ווי צו בויען א שטוב? ווי אזוי ווייסט מען? אז מען האט עס נישט געזען, יא? מער פרום ווייניגער פרום, די טאטע מאמע לעבן צוזאמען מסתמא, יא? און די רעבעצן דיינע, די באלעבאסטע, די די די נסיונות וואס די בעלי תשובה האבן, די שוועריגקייט, און די גרעסטע שוועריגקייט, איז זיי האבן נישט קיין משפחה, זענען אליין זיי זענען זייער עלענד זיי האבן קיינעם ס'איז אזוי שווער די בעלי תשובה און זיי ווילן אזוי טון וואס די אייבערשטער וויל פארשטייסט און זיי און זיי שעמען זיך נישט זיי שעמען זיך נישט ס'איז דא א א א כ'ווייס נישט ווי צו זאגן דאס אבער אין יעדע קהילה פאראן די נארמאל פון די קהילה. אפילו אז ס'איז זייער פרום, אבער ס'איז נארמאל, ס'איז אין לשון פון חבד, באלעבאטיש, אדער ווי מ'זאגט אין בארא פארק, צו גאט און צו לייט. פארשטייסט? די בעלי תשובה ווייסן נישט פון צו גאט און צו לייט, זיי ווייסן צו גאט און צו גאט. פארשטייסט? און אזוי לעבן זיי, און ס'איז זייער שווער מחנך זיין זייערע קינדער, זיי ווייסן נישט ווי אזוי. און אפילו אז זיי ווייסן ווי אזוי, זיי ווייסן נישט מיט וואס. די מסירת נפש איז געוואלדיג. און זיי ווילן איין זאך, די קינדער זאלן זיין אידן, און פאר אסאך פון זיי איז זייער שווער, זייער שווער, ווייל זיי פשוט זיי ווייסן נישט, זיי ווייסן נישט ווי אזוי. וואס איז די נקודה פון א בעל תשובה? די נקודה פון א בעל תשובה איז תמימות, תמימות, זיי מיינען מיט אן אמת, זיי ווילן זיין אידן, וואס מ'עט זיי זאגן וועלן זיי פאלגן, וואס זיי וועלן זיי פארשטיין וועלן זיי ארייננעמען ביי זיך אין קאפ און אין הארצן, אבער וויפיל מען לערנט זיי איז ווייניג. און ווי קען מיר ווערן בעלי תשובה? זיין פשוט תמימות, מען זאל זיך נישט שעמען, פארשטייסט? מען זאל זיך נישט שעמען, מען זאל נישט מיינען אז איך דארף אויסזען אזוי, איך דארף אויסזען אזוי, וואס מיין דינען דעם אייבערשטן דארף איך טון, און אויב עס פאסט נישט צו צו דעם און צו יענעם, צו דער קהילה, צו דער שטייגער, צו דער שטייגער, דאס איז א בעל תשובה אז ער טוט אלס מיט א תמימות און ס'נישט טאקע בדרך ממילא, יעדע זאך איז עבודה, דאס איז א בעל תשובה, דאס איז א בעל תשובה. דער רבי, דער רבי, אונזער הייליגער רבי האט זיך אפגעגעבן מיט די בעלי תשובה. אבער דער רבי האט געוואלט אז יעדער חסיד זאל זיין א בעל תשובה, יעדער איינער פון אונז פארשטייסט מיט דעם סיפור מעשה פון דעם פון דעם רבי שמחה בונים פון גער, אז א יונגערמאן איז געווען ביי אים האט ער געזאגט אויף א צווייטן אז יענער איז א בעל תשובה, האט ער אים געפרעגט און דו ביסט נישט קיין בעל תשובה, זאגט ער ניין חס ושלום נישט, פארוואס טאקע נישט? פארשטייסט? מען דארף קיינעם נישט נארן אויסער זיך אליין, דער רבי מהר"ש היינט אויף די שפיץ רבי מהר"ש האט דער רבי איבערגעזאגט, דער רבי מהר"ש האט געזאגט, אז א נאר מיינט אז ער נארט די וועלט. נארן נארט ער מער נישט ווי זיך אליין. נו, איז דען א קונץ נארן א נאר? יו האב טו היר דע טעיפ ווי די רבי האט דאס געזאגט. נו, איז דען א קונץ נארן א נאר? מיר זענען אלע נאראנים. מיט אביסל מער, מיט אביסל ווייניגער, אונזער אידישקייט איז יציב ווי זיי אלע זענען. ביי א בעל תשובה איז ניטא אזעלכע זאכן. מ'קען זיין א בעל תשובה, נאר וואדען יעדע טאג דארף מען דינען דעם אייבערשטן, און מ'טאר נישט נתפעל ווערן וואס דער וועט זאגן און יענער וועט זאגן, ס'איז צוגעפאסט ס'איז נישט צוגעפאסט, ס'איז נארמאל ס'איז נישט נארמאל, די מתנגדים פלעגן לאכן פון די חסידים, האסט אמאל געליינט די פולמוסים? ס'דא א ספר וואס הייסט חסידים ומתנגדים, מ'קען עס קויפן אין סטאר, צוויי כרכים, חסידים ומתנגדים, דארפסט עס נישט קויפן, הא? ס'איז פון פערציג יאר צוריק, פופציג יאר צוריק, דער מחבר איז געווען א מאדערנער, סתם געווען א פרומער, אבער ער האט צוזאמענגעקליבן אלע ספרים, ער האט נישט געשריבן אליין, ער האט מלקט געוועזן פון אלע ספרים, איז ניינציג פראצענט איז די מתנגדים, ווייל די חסידים האבן נישט געשריבן אנטקעגן די מתנגדים, די מתנגדים האבן געשריבן גאנצענע ספרים, זמיר עריצים, פארשידענע ספרים האבן זיי געמאכט, ער האט עס אלץ מלקט געוועזן און גיט עס צו פארשטיין, מאלט ער אויס ווי די מתנגדים האבן געלאכט פון חסידים.

דאס איז די צמאה לך נפשי די כן בקודש חזיתיך פארשטייסט זיי קומען פון ארץ ציה ועיף בלי מים לויפן זיי אהערצו ווי עס שטייט אין חסידות לאו קודם להן ביי זיי נישט זיי לויפן צו גוט זיי לויפן אוועק פון רע און אז איינער לויפט פון רע אזוי שטייט אין חסידות און א צווייטער לויפט צום טוב דאס איז די חילוק צווישן א צדיק מיטן א בעל תשובה, דער בעל תשובה לויפט פון רע, און דער צדיק לויפט צום טוב, איז דער בעל תשובה לויפט שטארקער, ווייל עס שטייט אין די גמרא, ווייסטו ברישא חשוכא והדר נהורא, לאו קודם להן, אזוי ברענגט זיך אין חסידות, ניין איז שטארקער ווי יא, א בעל תשובה לויפט אוועק פון וואס איז נישט גוט, און ממילא איז פאראן ביי אים א תשוקה צו דינען דעם אייבערשטן, אז מיר וואלטן פארשטאנען ווי שווער עס איז צו זיין א בעל תשובה און די מסירות נפש וואס זיי האבן וואלט מען זיי געקושט, אבער זיי זענען מאדנע מענטשן, זענען טאקע מאדנע מענטשן, זענען פאני מענטשן, זיי רעדן נישט גוט אידיש, זיי דאווענען מיט א שווערע הברה, און זייער הנהגה איז מאדנע, אבער זיי זענען אזעלכע תמימות'דיג, די אמת וואלט געוועזן, די אמת דארף זיין, אז יעדער בעל תשובה דארף האבן א משפחה וואס נעמט איר אונטער איר חסות אונטער איר צל, יעדער בעל תשובה זאל האבן א שטוב וואס איז מקרב פון אנ"ש, מען קען זיך לערנען פון די בעלי תשובה יראת שמים און תמימות, און מען קען זיי אויסלערנען פשוט נארמאלקייט, ס'איז אפילו נישט אידישקייט, שלום בית, נקיות, דרך ארץ, חינוך פון קינדער, וואס מיינט סדר, זיי ווייסן די ווייסן גארנישט, ווייל די וועלט איז אזוי משוגע, די וועלט איז אזוי משוגע אז ס'איז קיין וועלט נישט, די וועלט, די גויאישע וועלט איז אזוי ארעם אין אין אין מענטשליכקייט, איך רעד נישט וועגן אידישקייט, אז זיי ווערן פרום דארפן זיי זיך יעדע זאך אויסלערנען, און די אמת וואלט געוועזן די ריכטיגע דארף זיין. אז יעדער יונגערמאן דארף יעדע משפחה דארף האבן לכל הפחות איין משפחה וואס מען פשוט האדעוועט זיי און מען לערנט זיי אויס ווי מען דארף חתונה האבן מען דארף האבן א יחס מיט א פרוי צי מיט א מאן אין באלעבאטישע זאכן ווי מען האדעוועט קינדער יעדע זאך זיי ווייסן גארנישט אבער די תמימות זייערע זיי האבן זיי ווערן נישט נתפעל פון קיין זאך זיי ווילן ווערן נענטער צו דעם אייבערשטן דעטס א בעל תשובה, ווילסט זיין א בעל תשובה, יור ווייף איז גאנה קיק יו אוט אוו די האוז, יו אנדערסטענד, דארף זיין נארמאל, יא, א בעל תשובה איז נישט נארמאל, פארשטייסט, א בעל תשובה איז א איד וואס ער טראכט וועגן דעם אייבערשטן, אזוי איז די מעשה, האסט געפרעגט האב איך געענטפערט, קענסט אוועק לייגן אויפן שופלאד און גיין ווייטער, אבער בעלי תשובה, איך האב געקענט אידן איך זאג דיר, זיי זענען נעבעך געשטארבן יונג, זיי געווען פשוט צדיקים, זיי זענען געוועזען בעלי תשובה ביז יום מותם, בכלל בעלי תשובה זענען אזוי ווי יונגס, פאר זעקס חדשים זענען זיי צדיקים, און פארקערט העכער פון צדיקים, און דערנאך לערנען זיי זיך אויס מען קען זיין א היפאקריט אזוי ווי איך און דו, מיר מאכן בעסער ווייל מיר האבן מער עקספיריענס, ווייסט דאך מיר זענען היימיש, והם לא ידעו דרכי ווי מען זאגט אין חבד, אבער זיי ווערן נארמאלע מענטשן, אבער דא איז בעלי תשובה וואס עד היום, איך האב געקענט אידן. וואס כל ימי חייהם זיי תשובה געטון, זיי זענען געווען אזעלכע שיינע מענטשן, און אזעלכע ביטול'דיגע מענטשן, ווייל א בעל תשובה איז א צובראכענער, ווייל ער קומט צוריק, זענען צובראכן, און דאס זענען די שענסטע אידן, און דער רבי האט זיי געהאלטן, און דער רבי האט זיי ליב געהאט, און דער רבי האט זיי געהויבן. מען קען נישט פארשטיין ווי ווייט די רבי האט געלעבט געהאט נחת פון די בעלי תשובה און די רבי האט געוואלט אז מיר אנש זאלן זיי האלטן מיר זאלן זיין פאר זיי א סייט אויסלערנען זיי זאכן וואס מצד עצמם ווייסן זיי נישט מצד דערויף וואס די וועלט איז אזוי משוגע. איז דאס איז דאס, איך האב געהערט אז דער רבי האט אמאל געזאגט, איך האב נישט געהערט פון אים אליין, אז דער רבי האט געזאגט ווי קען א איד וואס איז א צדיק טון תשובה, און דער רבי האט געענטפערט אז ווען מ'מאכט א צווייטן טון תשובה דאס האט נעמען אמאל די אמת'ע תשובה, און מען קען עס טון אויף א בעל באטישן אופן, מקרב זיין בעלי תשובה, קענסט א בעל תשובה? ברענג אים צו דיר אין שטוב נישט איינמאל, מאך אים אזוי קאמפארטעבל אז ער זאל ברענגען זיין רביצן, און זי זאל זיך באקענען מיט דיין רביצן, און מען קען זיי אויסלערנען די פשוט'סטע זאכן. זיי ווייסן גארנישט, נישט אויף וועגן אידישקייט ווייסן זיי נישט, זיי ווייסן פשוט נישט וועגן מענטשליכקייט. כ'וועל יעצט פארציילן דיר א לשון הרע וועגן די רבי מהרש, אלע ווייסן די לשון הרע מילא קען מען דאס זאגן אבער ס'איז א לשון הרע, די רבי מהרש דער רבי מהרש האט חתונה געהאט צוויי מאל, די ערשטע זיווג איז געווארן קראנק גלייך נאך שבע ברכות און נפטר געווארן, נסתלק געווארן דריי חדשים נאך די חתונה. איך ווייס אפילו נישט איר נאמען, זי איז געווען דעם רבי מהרש'ס ברודער'ס א טאכטער, א פלימעניצע, דער רבי מהרש איז געווען א בן זקונים, ער האט גענומען א טאכטער פון זיין ברודער וואס האט געהייסן רבי חיים שניאור זלמן, זי ליגט אין ליובאוויטש, פאראן אן אוהל, א אוהל פון די רעביצינס, זי ליגט אין אוהל פון די רעביצינס, מיט עטליכע יאר שפעטער האט ער געהאט חתונה א צווייטע מאל, צו א שוועסטער קינד, די רעביצין רבקה, וואס זי איז געווען א יתומה, זי האט פארלארן טאטע מאמע זייער יונג, און די פריערדיגע רבי האט איר גוט געקענט, איז אוועק תרע"ד, און זי האט געהאט דעם פריערדיגע רבי אסאך, האט זי געזאגט דעם פריערדיגן רבין, זי האט פארלארן די עלטערן, זיי די עלטערן זענען געווען גרויסע צדיקים, רבי אהרן אלכסנדרוב מיט זיין רעבעצן געהייסן שרה, אירע עלטערן, די מיטעלער רבי'ס א טאכטער שרה, און ער איז געווען א חסיד, א גרויסער חסיד, זיין טאטע איז געווען נאך א גרעסערע חסיד פון דעם אלטן רעבען, איך האב דערמאנט פריער א בריוו פון דעם אלטן רעבען וועגען תפילה זיין דאורייתא, דאס איז געווען צו זיין פאטער רבי אהרן אלכסנדרו'ס טאטע, אלטן רעבען'ס א חסיד, האט זי געזאגט אז זי האט פארלוירן די טאטע מאמע אזוי יונג אז זי האט נישט געוואוסט וואס מיינט א נארמאלע לעבען, אז זי האט חתונה געהאט צו איר מאן צו די רבי מהרש איז ער געווען איר מאן, אבער ער איז געווען, ער איז געווען איר מלמד, ער האט איר אויסגעלערנט אלעס, ווי מען דארף פירן א שטוב, ווי מען דארף האדעווען קינדער, ווי מען דארף האבן א חשבון פון הוצאה, דער רבי מהרש האט פארשטאנען אז זיין פרוי ווייסט נישט, ווייל זי האט נישט געלערנט, זי איז געווען אינדערהיים, די טאטע מאמע געשטארבן, האט ער איר אויסגעלערנט, די בעלי תשובה דארפן אלעס לערנען, ווייל זיי ווייסן גארנישט, און מיר קענען האבן די זכות זיי צו לערנען, נאר וואס דען, מען דארף זיי אריינברענגען צו אונז אין שטוב.

לחיים ולברכה, א חתימה וגמר חתימה טובה אלע אידישע קינדער, לחיים ולברכה, לחיים לחיים. כ'האב פארבראכט יעדע נאכט סוכות, איך האב נישט קיין שטימע, כ'האב פארבראכט מיט קינדער, פֿערצן יעריגע אינגלעך, פון קומען פון אויסטראליע, א גאנצע ישיבה, יעדע בחור האט אויסגעחזרט בעל פה צוועלף פרקים תניא. מ'האט זיי געגעבן יעדערין א דאלער פון רבי'ן, און זיי דארפן דערפאר חזר'ן נאך זעקס פרקים. איך זיץ מיט קינדער, מסתמא צוואנציג בחורים אויף פערצן יאר. איך האב נישט ליב צו פארברענגען מיט פרעמדע מענטשן, אבער דאס האב איך נישט געקענט איבערהיפן אזוי מיט צוויי טעג צוריק האב איך ממש נישט קיין קול. איך האב גערעדט אזוי פארבראכט ביז דריי אזייגער אינדערפרי אן א שטימע. איז דארט געווען א בחור'ל, א קינד, וואס איך האב געקענט זיין זיידן. זיין זיידע איז געווען אזא בעל תשובה. איך וויל נישט זאגן ווער ער איז געוועזן, אבער איך האב אים געזאגט, פארשטייסט, אז מען דערציילט מיר א מעשה דארף מען וויסן קודם כל איך זאל עס געדענקען, און צווייטנס, מסתם וועל איך איבער'חזר'ן. מענטשן זאגן מיר, זאלסט קיינעם נישט דערציילן, וועל איך איבערזאגן און זאגן אז מען האט מיר געזאגט איך זאל נישט איבערזאגן. כ'האב געזאגט דעם בויטשיקל, איך האב א מעשה פון דיין זיידן. וואס איך האב אים קיינמאל נישט גע'חזר'ט, ווייל מ'האט מיר געזאגט נישט איבערצוזאגן, אבער דיר וועל איך עס דערציילן. זיין זיידע איז געווען א דאקטער, א גרויסער דאקטער, פארדינט זייער שיין, און נישט געהאט אויף עסן, פארוואס? ער האט געגעבן צדקה אזוי ווי א שיכור. ער איז אריין מיט זיין רעבעצין צום רעבן אין די למד'ס, און די רעבע האט אים געזאגט אין יחידות, גיב מיר די טשעק בוק, דעם טשעק ביכל, און די רעבע האט געגעבן די טשעק ביכל זיין רעבעצין וואס לעבט, ער איז שוין אוועק, זי לעבט נאך ברוך השם, און ער האט אים געזאגט אז דו ווילסט געבן צדקה וועסטו בעטן ביי די באלעבאסטע, און זי איז אויכעט גאנץ פיין משוגע, אבער נישט אזוי משוגע ווי ער איז, ס'איז געווען וואס ס'איז ברויט אין שטוב געוועזן. ער האט אן איידעם וואס איז שפיץ חבד ווייס איך, נישט קיין בעל תשובה, נישט קיין בעל תשובה. ס'רעדן אינמיטן דאווענען. אה? מ'קען רעדן אינמיטן דאווענען. קען רעדן אינמיטן דאווענען. האט ער מיר געזאגט זאלסט קיינעם ניט דערציילן? האב איך פאר צוואנציג יאר קיינעם ניט דערציילט אבער איך האב שוין מגלה געווען די מעשה. אז דער יונגערמאן אט דער דאקטער איז געווען ממש א חסידישער איד, א ירא שמים, א פאר, א שיינקייט פון א מענטש, א בעל יסורים נוראים האט ער געליטן, בגשמיות האט ער געליטן, ביז ער איז אוועק איז די גוף אויסגעפליקט געווארן, אזוי ווי די מעשיות וואס מען לערנט פון די צדיקים, האט דער שווער האט אים דערציילט, אז מיט פופציג יאר צוריק, ממש פופציג יאר צוריק, איז ער געווען ביים רעבן אויף יחידות, און האט געזאגט דעם רעבן אויף ענגליש, ער האט געזאגט דעם רעבן, רעבע, איך איך וועל זאגן אין ענגליש, יו טאוט מי האו טו סטענד אפ, נאו טיטש מי האו טו סיט דאון. האסט מיך אויסגעלערנט שטיין, לערן מיך אויס זיצן. וואס ער האט געמיינט איז אז דער רבי האט אים אויסגעלערנט ווי צו טון תשובה. אבער ער קען נישט לעבן, ער קען נישט לעבן, א מענטש שטייט אין א מצב רוח פון תשובה, איז איז איז נישטא קיין נישטא קיין זאך אויסער די תשובה, האט ער געזאגט דעם רעבן לערן מיך אויס ווי מען דארף זיין א מענטש, איז די רעבע מיט אים געזעסען פערציג מינוט, פערציג מינוט, דריי פערטל שעה, דאס איז צוויי דריטל שעה, אין תשל"ג אין יחידות די די בדרך כלל איז געווען א האלבע מינוט, די רבי האט אים געהאלטן פערציג מינוט, ער האט עס איבערדערציילט זיין איידעם וואס ער איז מיינער א חבר געווען מיט מיר אין ישיבה, האט ער האט ער מיר געזאגט האב איך געפרעגט דעם שווער וויפארוואס האט די רבי מיט דיר גערעדט פערציג מינוט, ער האט נישט געוואלט מגלה זיין, אבער די רבי האט אים אויסגעלערנט אין אונזער שפראך שוב רצוא ושוב.

אפשר היינט זענען זיי אין עולם האמת, אבער עס איז אין חבד איז פארהאן אמת, פון די מענטשן וואס איך האב געזען, צופיל האב איך נישט געזען, איך בין אלט גענוג צו געדענקען ר' שמואל און רבי דזשעיקאבסן, אבער איך בין געווען א טיפש, מיין יונגערע ברודער געדענקט די עלטערע חסידים בעסער ווי איך, אבער ר' מענדל געדענק איך, ר' מענדל פוטערפאס איז געווען א לץ. געמאכט נאכאנאנד דזשאוקס, אבער ער איז געווען א ירא שמים מרבים, אונטער די ליצנות איז געווען א ערנסטקייט מיט א הארטקייט פון ירא שמים וואס מען קען נישט פארשטיין, און ס'איז דא מעשות, ער האט געשפילט אז אלץ איז א געלעכטער, אבער ס'איז געווען ווייט פון א געלעכטער, ער איז געווען א חסידישער איד, די רבי האט אים פשוט ליב געהאט, אז די רבי האט געבלאזן שופר, די רבי האט געוואלט אז מענדל זאל שטיין לעבן אים, כ'האב געהערט פון זיין אייניקל אז די לעצטע יארן ער איז געווען אזוי אפגעשוואכט ער האט פשוט נישט געקענט שטיין און די רבי האט געוואלט אים האבן אויפן בימה בשעת תקיעות איז דורך שטופן דעם שול איז געווען א געפערליכע מלחמה ער האט דורך געשטופט די אייניקל פלעגט אים פירן ער איז ארויף געגאנגען און זיך אוועק געזעצט אויף איינע פון די קליינע בענקעלעך דארטן וואו מען טוט גלילה גלייך פאר תקיעות האט די רבי זיך אויס געדרייט און געמאכט אזוי די רבי האט געוואלט אז ר' מענדל זאל שטיין לעבן אים.

רבי יוסף איי לאוו יו, איך האב דיר אזוי ליב, באמת, די אייבערשטער ווייסט, איך האב דיר ליב, די אייבערשטער זאל דיר בענטשן אזוי ווי איך האב דיר ליב, וועט זיין בסדר, אין אלע עניינים, עניוועי, איז ס'זענען צוויי זאכן וואס ר' מענדל פלעגט דערציילן, די ערשטע זאך איז דאך ממש א הימל זאך, ר' מענדל פלעגט זאגן, ר' מענדל האבן מיר געוואלט פארברענגען, איך האב עס געהערט פון אים אליין, איך האב געזען אידן וואס האבן געטאן תשובה, אזוי האט ער געזאגט, איך האב געזען אידן וואס האבן געטאן תשובה, ר' איטשע דער מתמיד און ר' דוד הארדאקער, דו ווייסט די נעמען, איטשע דער מתמיד, דוד הארדאקער, דו פארשטייסט וואס מיינט איטשע דער מספיד? די פריערדיגע רבי האט געזאגט איטשע דער מתמיד אז ער איז מדריגת צדיק, דוד הארדאקער איז בכלל נישט געווען אין דער וועלט, האט ר' מענדל געזאגט, איך האב געזען אידן וואס האבן געטאן תשובה, כ'האב עס געהערט פון אים אליין, איטשע דער מתמיד, דוד הארדאקער זענען געווען מלאכים, וואס תשובה? זיי האבן קיין עבירה נישט געטאן זייער לעבן, וואס מיינט תשובה? ר' מענדל איז געווען א חסיד פונעם פריערדיגן דור, און ער האט גערעדט א שפראך פון פריערדיגע דור, ער האט גערעדט מיט אונז, איז אלץ געווען מכוסה מיט די ליצנות, אבער ער האט געזאגט דעם אמת, ער האט גערעדט א שפראך פונעם פריערדיגן דור, פרעגסט וואס מיינט איטשע דער מתמיד איז א בעל תשובה? דוד הארדאקער איז א בעל תשובה דאס זענען געווען אידן וואס זענען געוועזן אזוי איבערגעארבעט אז אויסער דעם אייבערשטן איז אין זייער לעבן קיין זאך נישט געוועזן דאס האט געמיינט איך האב געזען אידן האבן תשובה געטון ר' מענדל פלעגט זאגן איך האב געזען איטשע דער מתמיד און דוד הארדאקער און איר קוקט אויף מיר אזוי פלעגט ער זאגן פארשטייסט תשובה. אין אמיתית העניינים איז גאר א געהויבענע זאך. דאס איז די ערשטע זאך, און דאס איז געווען פון די ווערטער ר' מענדל פלעגט זאגן. די צווייטע ווארט איז אזוי, ר' מענדל האט געהאט צוויי מעשות וועגן תשובה, צוויי מעשות וועגן תשובה. ער האט זיי נישט דערציילט ביחד, אבער איך האב געמאכט פון דעם א תורה. איך בין א דרשן פון אלץ מאכט מען א תורה. יעצט זאגט די וועלט זאגט אז א מגיד וועט קיינמאל קיין תשובה נישט טון. ער האט א גוט ווארט, ער האט שוין א נייע דרשה פארשטייסט, איך בין א דרשן, ס'איז געווען א איד אין קראון הייטס האט געהייסן ר' מאיר איטקין, און א חסידיש איד האט ליב געהאט צו זאגן לחיים, איך פלעג געבן שיעורים צו פרויען, זיין רעבעצן פלעג קומען צו מיינע שיעורים, זי איז געווען מיט פופציג יאר עלטער פאר מיר, פלעג קומען אלע טאג הערן מיינע שיעורים,

פון די עלטערע חסידים פון פריערדיגן דור וואס וואס האבן געקענט שייך ר' מענדל האב איך געקענט ר' מענדל ר' בערקע חן צופיל האב איך נישט געזען אבער ר' מענדל ר' מענדל בין איך געוועזן ביי ר' מענדל בין איך געוועזן ר' מענדל האב איך געהערט ר' מענדל האב איך געזען אביסל וויפיל ס'שייך איז צו פארשטיין אזעלכע אידן ר' מענדל האט צוויי מעשות וועגן תשובה די ערשטע מעשה פון תשובה איז אז ס'געווען צוויי חסידים פון אלטן רעבן איינער פון זיי איז געווארן א חסיד פון אלטן רעבן יונגערהייט. דער אנדערע איז דורכגעגאנגען אין אלע מדורים ביז ער איז אנגעקומען צום אלטן רעבן. שפעטער אז זיי האבן געזעסן צוזאמען ביים אלטן רעבן זאגט איין חבר צום צווייטן חבר, זיי האבן געהאט יונגעלייט זענען חברים. וואס איז וואס איז געשען אין דיין לעבן אז ביסט אריבערגעפארן ביז ביסט אנגעקומען צום אלטן רעבן? האט ער געזאגט מען קען. מסכם זיין, מאכן א תמצית פון מיין לעבן אין די פיר טייטשען פון די ווארט חטאתי, זאגט ער אזוי. אז איך בין געווען א יונגערמאן, אין אין די שפראך פון היינטיגע צייטן א כולל יונגערמאן, געלערנט און געדאווענט צו עולם הזה קיין שייכות נישט געהאט, פלעג איך זאגן חטאתי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, פלעג איך זאגן אשמנו איך האב געזינדיגט. כ'האב נישט געזינדיגט, כ'בין דאך א צדיק. איך מוז איבעררייסן. יאסעלע, איך וויל אייך דערציילן א בעלזער מעשה. איך וויל דערציילן א בעלזער מעשה. ס'איז דא א ספר, וועסט מיר מוחל זיין, וועסט מיר מוחל זיין, ס'איז דא א ספר וואס הייסט בקודש פנימה. די צוויי כרכים וועגן די הייליגע בעלזער רבי אהר'לע בעלזער, בכלל איך ליין זייער פאמעלעך, איך ליין נישט איך לערן, ליגענדיג אין בעט, איך ליין די זעלבע בלאט נאכאמאל און נאכאמאל, די ערשטע כרך האב איך געליינט מיט צוואנציג יאר צי פופצן צוריק, דעם צווייטן כרך ליין איך יעצט, איר האט מסתמא געהערט פון רבי אהר'לע בעלזער יא? מסתמא האט איר געהערט פון רבי אהר'לע בעלזער יא? ער איז געווען א מלאך ממש, איש אלקים, איש אלקים קדוש, דער רבי האט אויף אים געזאגט א צורה בלי חומר מופשט פון גשמיות. דער בעלזער רב האט זיך געקאכט אין עסן האסט נישט קיין השגה. דו דארפסט זען ווי ער האט צוגעגרייט אויף שבת די פיש. ס'איז געווען א גאנצע סדר, דאנערשטאג ביינאכט און פרייטאג נאכמיטאג פלעג זאגן דאס איז די געפילטע און דאס איז די פשוט'ע און דאס איז די קאלע, פינף סארטן פיש! ער האט געקאכט זיך אין פיש ביז איין זאך. אז זיי קומען צום עסן, הע הע, האט ער נעבעך נישט געקענט, ער האט זיך געקאכט אין די פיש, געקאכט געקאכט געקאכט, אבער דער וועג, ער האט נישט געקענט עסן, געווען א איש אלקים, אבער געווען א פוילישע רעבע, פון די, ער האט געטון ווי די טאטע האט געטון, ווי די זיידע האט געטון, געווען, יעדע זאך איז געווען א מנהג מיט א סדר, ס'איז אלץ הייליג, איר ווייסט דאך בעסער פון מיר, איר קומט דאך פון יענע וועלט ווי מען זאגט, און איך ליין דעם ספר פון דער בעל הייליגער בעלזער רב, און איך ליין יעדן עמוד פינף מאל. און איך פאל איין שלאפן אינמיטן, איך כאפ זיך אויף, ווייסט דאך ווי ס'גייט, אין מיינע יארן איז אינמיטן נאכט איז פיר אשר יצר, פארשטייסט, קען מען אסאך לערנען וועגן די בעלזער רב, עס צו קומען צו דעם, סא איז עס מחוסר זמן, איז לאו מחוסר מעשה, איז נאך אביסל, ער פארשטייט אביסל מסתמא, הרב יוסף פארשטייט, האב איך אסאך געלערנט פון די בעלזער רב, ליסטען טו די סטארי, הערט זיך איין, ליל יום הכיפורים, די מעשה איז מורא'דיג, די מעשה איז מורא'דיג, איך וואלט עס געוואלט דערציילן אין סעווען סעווענטי וואלט מען גע'שחט'ן מיט א ברכה אן א ברכה, מיט א כאפצעם אן א כאפצעם, איך האב מורא, אבער די מעשה איז מורא'דיג, די הייליגע בעלזער רב פלעגט אריינגיין אין בית מדרש, ער האט געלעבט אין תל אביב צווישן די פרייע האט ער געלעבט, בכוונה האט ער געלעבט צווישן די פרייע, אבער תשרי איז ער געווען אין ירושלים געהאט א שאטאו אזא א אוהל א טענט וואס מען האט געדאוונט דארטן, פלעגט אריינגיין אין בית מדרש. ליל יום כיפור פלעגט עפענען דעם ארון קודש און פלעגט זיך דורכשמועסן מיטן אייבערשטן ועשה כאשר הבן המתחטא לפני אביו, דער מחבר פון דער ספר איז געווען זיין הויז בחור הייסט סגל הייסט לאנדא, ער האט אים ער איז געווען ממש אונטער די פיס ביים הייליגן בעלזער רב, דערנאך צומאכן דעם ארון קודש האט זיך אויסגעדרייט צום עולם האט ער געזאגט יעדע יאר די זעלבע דבר תורה, קודם כל פאר אריינגיין אין שול פלעגט ער אריינגיין צו די פרויען רעדן יום כיפור זאגן דברי כבושין, אזוי איז געווען די מנהג אין בעלז לדורותיהם, ערב יום כיפור פלעגט אריין גיין צו די פרויען, אין ירושלים איז מסתמא געווען פינף פרויען אבער אין בעלז מוז האבן געווען הונדערטער פרויען, פלעגט אריין גיין צו די פרויען און רעדן וועגן תשובה, פלעגט אריין גיין אין בית מדרש, פלעגט עפענען ארון קודש, פלעגט זיך דורך שמועסן מיטן אייבערשטן, גוטע פריינד, פלעגט צומאכן דעם ארון קודש, אויסגעדרייט צום עולם. און געהאט א דבר תורה, איך האב שוין געחזרט די מעשה צען מאל דעם תשרי, כ'וועל באלד קומען צוריק צו תשובה. די דבר תורה גייט אזוי, די גמרא זאגט אז ס'דא ארבעה חילוקי כפרה, ווייסט דאך אין תניא איז געווארן פון ארבעה שלושה, אבער אין די גמרא שטייט ארבעה, פארוואס? ווייל די פערטע איז עד תמותון, חילול השם עד תמותון, ווי די אלטע רבי האט ארויסגענומען, דאנט ווארי, די אלטע רבי האט געקענט לערנען, ער האט געוואוסט די גירסות אין שס, תניא בסוף יומא, ארבעה שלשה חלוקי כפרה עם כל אחד, אין גמרא שטייט ארבעה חלוקי כפרה. און די פערטע איז חילול השם. חילול השם איז עד תמות, ס'איז דא עובר על מצות עשה, עובר על מצות לא תעשה, עובר על חמורות, כריתות ומיתות בית דין, דארף האבן יסורים לא עלינו, און דערנאך איז פאראן עד תמות. פלעגט דער בעלזער רב חזר'ן א תורה פון זיין טאטן, פון רבי יששכר דוב. פון בעלז. וואס איז די תורה ס'איז דא א ספרי והתודו את חטאתם שעירים שתי שעירים שתי שעירים האט ער געזאגט אז שטייט אין ספרי אז מה שעיר מכפרת אף וידוי מכפר אויף דעם מאמר פון ספרי האט די הייליגע בעלזע רב די טאטע זיינע געזאגט אז מען קען טון תשובה, אפילו אויף חילול השם, און בלייבן לעבן. אז ווי דאס דאס איז געווען אין במשך חודש תשרי פלעגט די בעלזער רב חזר'ן אפאר מאל די זעלבע תורה אז אימיצער ווען חס ושלום איז פארהאן א ענין פון כפרה וואס דערמאנט זיך א ענין פון עד תמותון מיט ווידוי קען מען דאס אריבערגיין דערנאך פלעגט ער זאגן אזוי אז איך האב עס נישט געזאגט איך זאל אויך.
קען זיין איך געדענק נישט.

דער בעלזער רב, ר' אהרעלע בעלזער, חטאתי איך האב געזינדיגט בשוגג, עויתי איך האב געזינדיגט במזיד, אזוי פלעגט ער זאגן אויף זיך, פשעתי איך האב געזינדיגט במרד ובמעל חלילה, און דערנאך פלעגט דער הייליגער בעלזער רב זאגן, יור ליסענינג ליבאוויטשער? לאמיר אלע זאגן אין איינעם, און די גאנצע שול פלעגט זאגן מיט אים, חטאנו, מיר האבן געזינדיגט בשוגג, עווינו, מיר האבן געזינדיגט במזיד, פשענו, מיר האבן געזינדיגט במעל ובמרד חלילה, און דער יונגערמאן דער מחבר וויל אויסמאלן, די רגש וואס איז געווען, ווייסט וואס דאס מיינט אז מען טוט תשובה, די בעלזער רב שטייט פאר דיר און ער זאגט ווידוי צוזאמען מיט דיר, עס איז נישטא קיין ווערטער, איך בין א לובאוויטשער, איך בין א קאלטע קרח א רוסישער משכיל, אבער איר פארשטייט נישט ווי ווייט דאס גייט, דאס איז דאך א קליפה שאין כמוהו, א חבדסקי א משכיל, אבער איך האב א געשמאק אין די זאכן, די בעלזער רב האט געטון תשובה מיט זיין עדה. און ער וויל דער יונגערמאן דער איז שוין אין עולם האמת מסתמא, עס איז געווען דא אין קראנהייטס א איד געהייסן הרב מרדכי פעדער, ער האט געלעבט אויף מיין בלאק, ר' מרדכי פעדער איז געווען א איד א צדיק, ער איז געווען א בעלזער חסיד, אין מאנסי לעבט ער מסתמא, א סקווערער חסיד, אלע סקווערע חסידים.

אז ער איז ערכי גלייך, זאג איך אים, איך האב געליינט, איך ליין אין דעם ספר בקודש פנימה, האט ער געזאגט מיט גרויס התרגשות, ער איז מיינס א חבר! ער איז געווען, ער איז מיינס א חבר! ער האט אים געדענקט פון מיר. פארשטייסט? דאס איז תשובה. וואס, לאמיר לערנען וואס איז תשובה. שטעל דיך פאר, איך מיין די חבד איז אן אנדער סדר, די רביים, ס'איז נישט, ס'איז אן אנדערש. די חבד, ליובאוויטשער רביים טוען נישט תשובה מיט אונז. זיי לערנען אונז ווי מ'דארף תשובה טון אליין, אבער מ'דארף טון אליין. ס'איז אן אנדער דרך, אבער די, אבער מ'קען זיך פארשטעלן וואס דאס איז. אה? ס'איז יחידה, אבער ס'איז יחידה פון א אמת'ע צדיק, פון א אמת'ע צדיק, אז מ'שטייט אין אזא בית מדרש און מ'הערט ווי דער בעלזער רבי זאגט אויף זיך, זיס חטא, לאמיר אלע זאגן יאסעלע. ס'איז יחידה. דאנט ווארי אבאוט איט, באט איי לייק איט. לאמיר אלע זאגן, לאמיר אלע זאגן, שטעל זיך פאר שטייט א איד א צדיק איש אלקים, לאמיר זאגן צוזאמען, חטאנו מיר האבן געזינדיגט בשוגג, א שטיין וועט תשובה טון, א שטיין, א חבדסקער וועט תשובה טון, א קאלטער בעל מח, תשובה, תשובה. תשובה, אבער מ'גייט צוריק צו ר' מענדל די מעשה, איך איך איך קען עס נישט, איך האב עס איבערדערציילט און איבערדערציילט, איך בין געלעגן אין בעט יום כיפור, בכלל יום כיפור שלאפט מען נישט, אזוי פירט מען זיך, מען שלאפט נישט, אבער די אויגן פארמאכן זיך, איך האב די פראבע נישט געקענט קומען אהיים, און איך ליג אין בעט און איך, במשך די נאכט האב איך דורכגעליינט די מעשה צען מאל, ליגענדיג צווישן די אשה יצר מיטן שלאפן, כ'האב געליינט די מעשה איינמאל, צוויי מאל, דריי מאל, וואס מיינט תשובה טון, וואס מיינט תשובה טון, וואס מיינט תשובה טון, בכל אופן, נאר מ'גייט צוריק צו ר' מענדל פוטערפאס, איז ר' מענדל פלעגט דערציילען אז זיינען צוויי חסידים פון אלטן רבי'ן, איינער איז געווארן א חסיד יונגערהייט, און דער אנדערער איז געווען א חבר זיינער, איז געפארען אין פארשידענע הרפתקאות ביז אנגעקומען אין חבד צום אלטן רבי'ן. אז זיצנדיג ביי א פארברענגען פרעגט איינער ביים צווייטן, וואס איז געשען אין דיינע דיינע איבערלעבונגען ביז דו ביסט אנגעקומען צום אלטן רבי'ן? האט ער אים געענטפערט, איך האב עס געהערט פון ר' מענדל אליין, אז מיין גאנצן לעבן קען מען מסכם זיין, מאכן פון דעם א תמצית אין פיר טייטשן פון אשמנו, איך בין א יונגערמאן געזעסן על התורה ועל העבודה, זאל איך זאגן אשמנו, איך האב געזינדיגט, ווען איך וועל זאגן איך האב געזינדיגט, איך בין א צדיק, אשמנו מיינט יענער האט געזינדיגט, איך האב נישט געזינדיגט, אשמנו ווי ס'שטייט אין כתבי אריזל, אז די אריזל וואלט געזאגן ווידוי, די אריזל האט צו ווידוי קיין שייכות נישט געהאט, און וואס האט ער געזאגט ווידוי? גלגול נשמות, פארשטייסט? פארוואס זאגט מען סלח לנו גלגול נשמות? האט יענער מתנגד געזאגט גלגול נשמות, אשמנו יענער געזינדיגט. דערנאך האט ער געלערנט ספרי מוסר, האט ער געזאגט אשמנו איך האב געזינדיגט? ניין איך האב נישט געזינדיגט, אבער יענער האט אויכעט נישט געזינדיגט, קיינער האט נישט געזינדיגט. דערנאך האט ער געהאט שייכות מיט חסידות, איז געווארן א שטיקעלע אמת, האט ער געזאגט אשמנו איך האב געזינדיגט, איך האב געזינדיגט. אבער איך וויל זינדיגען ווייטער. איי דאנט מין איט, ס'איז נישט אחטא ואשוב, ס'איז נישט אחטא ואשוב, שטייט אין תניא, בשעת החטא הוא חושב וסומך על התשובה, אחטא ואשוב מיינט אה, אה, ס'איז נישט אחטא ואשוב, וואס זאל איך טון, איך האב א יצר הרע, איז נישט די פשט אז מיר באדערט נישט די עבירה, נאר וואדען, בשעת מען טוט תשובה מיט אן אמת, אבער וועמען נארט מען, ס'וועט קומען צו גיין מארגן די יצר הרע. ס'איז תניא פרק, כמו שכתוב בשער תניא פרק כ ה, כמו שכתוב בשער תניא מ, דער יצר הרע איז א פלאם פייער, ס'איז א פלאקערדיגע יצר הרע, און מ'וועט נעבעך אריינפאלן נאכאמאל, ניט חס ושלום און מ'וויל זינדיגען, אבער מ'וועט אריינפאלן. האב איך געזאגט, אשמנו איך האב געזינדיגט, אבער איך וועל זינדיגן ווייטער. דערנאך האט ער געזאגט, איך בין אנגעקומען צום אלטן רעבן האב איך זיך אויסגעלערנט, אשמנו איך האב געזינדיגט און איך וועל דיר פארקלאפן אין טיש און איך וועל מער נישט זינדיגן, איך וועל מער נישט זינדיגן. דו ווייסט, גיב מיר אביסל בראנפן, דו ווייסט די חילוק צווישן תשובה מיט א בעל תשובה, סאו תשובה איז א בעל תשובה. דער אלטער רבי האט אויסגעלערנט ווי מען דארף טון תשובה. דער אלטער רבי האט אויסגעלערנט, האט ער געלערנט אויף תשובה טון, אבער ער האט געפילט ער האט ביי זיך און לאמיר זיין טאג פאליטיק און פאליטיש עס לאמיר א צווייטע מאל זייער סמארט ער איז געווארן א קארלינער האט ער געזאגט אשמנו איך האב געזינדיגט איך וויל זיך נישט דינגען מיט דיר איך וויל מער נישט זינדיגן, ס'איז דא א חילוק צווישן תשובה מיט א בעל תשובה.

האט ער זיי געזאגט אזוי, איך האב מיט אים אפגערעדט, אים האט ער געמיינט די יצר הרע, איך האב די מעשה אויך געהערט פון ר' מענדלען אליין, איך האב מיט אים אפגערעדט, אז פון צייט צו צייט וועל איך געבן אים א קלאפ. און פון צייט צו צייט וועט ער מיר געבן א קלאפ אויף צוריק, אבער די לעצטע קלאפ וועל איך אים געבן. אבער די לעצטע קלאפ וועל איך אים געבן. דאס איז צוויי מעשה'ס פון תשובה. די ערשטע מעשה איז אסאך א העכערע מעשה ווי די צווייטע מעשה. די ענין פון אז ר' מענדל האט געזאגט, אבער איטשע דער מתמיד. און דער דור דער דור איז זיך געווען ממש מלאכים, איך האב געזען ווי זיי האבן געטון תשובה, דאס הייסט בעל תשובה, א באלעבאס איבער די תשובה, איך האב געזינדיגט, איך האב מער נישט געזינדיגט, מען קען עס באווייזן, מען קען עס באווייזן, אלטער רבי לערנט די חסידות לערנט ארויס, איך וויל נישט אנהייבן מיט די פאליטיק, איי דאנט וואנט טו געט טראבל אווער העיר, מען קען תשובה טון און מען זיין א בעל תשובה. דערנאך פאלט אריין, מען טוט תשובה, מען פאלט אריין, מען טוט תשובה, מען פאלט אריין, אבער מען, פארשטייסט, דו קענסט די קינדער, דו ביסט א שוין א אלטער איד, דו קענסט די קינדער, איך ווייס נישט דו האסט קינדער, אפשר די קינדער צדיקים זענען, אבער איך קען קינדער וואס זיי זענען סורם רע, איך האב צוזאם מיט בחורים וואס לאו דווקא זיי היטן שבת, איך בין נישט אין א נארמאלע, איך האב צוויי ישיבות. איך בין א א נע ונד אזוי ווי קין אין די פרי געב איך א שיעור אין איין ישיבה בייטאג א דריטן די צווייטע ישיבה ביינאכט א דריטע ישיבה האב איך פארשידענע תלמידים איז איינע פון די ישיבות איז אחי תמימים עס הייסט אחי תמימים עס איז בחורים שוואכערע בחורים אבער מען איז זיי שטארק מקרב און ס'איז ממש ניסים ונפלאות ווי די ישיבה איז מקרב די תלמידים אבער די בחור די קינדער זאגן פארוואס זאל איך פרובירן איך וועל סיי ווי נישט מצליח זיין? פארוואס זאל איך פרובירן איך סיי ווי וואס זאל מיר שוין נאכגעבן דעם יצר הרע אינגאנצן איך וועל קיינמאל נישט מצליח זיין? דער בעל תשובה זאגט איך וועל זיך קיינמאל נישט אויפהערן שלאגן. אפילו וואס היינט פאלט ער אריין און מארגן פאלט ער אריין, ער איז א בעל תשובה דערפאר וואס ער זאגט איך בין דעם אייבערשטנ'ס א סאלדאט, און וויפיל מאל איך פאל אריין וועל איך נאכאמאל פרואווען און נאכאמאל פרואווען און נאכאמאל פרואווען, און איידער יציאת הנשמה, די לעצטע קלאפ וועל איך אים געבן. אין היינטיגע דור איז דאס א ריכטיגע תשובה. א ריכטיגע תשובה. די די טבע פון היינטיגע דור, תכונות פון א דור, מען איז זייער שוואך אין מוט, מענטשן זענען זייער שוואך אין תכונות הנפש, און מען זאגט, אויב מען קען עס נישט מאכן גוט, אויף וואס זאל איך פרובירן? וואס זאל איך פרובירן? איז געבט מען אלעס אוועק. דערפאר געבט מען אוועק אינגאנצן. פארוואס? אויב איך קען זיין א חסיד, איך וועל זיין א חסיד, אבער איך בין א האלבע חסיד, אויף וואס דארף איך האבן די גאנצע מעשה? און דער בעל תשובה זאגט, אף על פי כן. פארשטייסט? דאס איז היינטיגע, אין היינטיגע דור איז דאס א מדריגה פון תשובה, ס'איז נישט א בעל תשובה, ס'איז א ענין פון תשובה, פארשטייסט? ס'איז א ענין פון תשובה, און מיר האבן א שייכות מיט די זאכן, איך ווייס נישט וואו דו האלסט, איך ווייס וואו איך האלט, הא? וואס איז דאס מיט דעם אז דער רבי האט געזאגט אז יעדער האט שוין תשובה געטון? יא, איך זאג א הרהור תשובה, שמא, אבער פון דעסטוועגן, אבער די יצר הרע איז א אומן במלאכתו, הא, דו פארשטייסט, שטעל זיך פאר דו וואלסט געווען א צדיק, שטעל זיך פאר, אפשר ביסטו א צדיק, כ'ווייס נישט, שטעל זיך דאס פאר אז דו שטייסט אויף אלע אינדערפרי פאר טאג און זאגסט תיקון חצות צו נישט תיקון חצות, און דו גייסט לערנען, דו שטעלסט זיך דאווענען, און זאגסט עשרת תשובה, און דאווענסט מיט א כוונה, און זעצט זיך אוועק לערנען גמרא צו חסידות, און עס לערנט זיך און דו פארשטייסט, און די תורה גייט אריין אין קאפ, און דו האלסט עס, און דו פארשטייסט עס, און דו לערנסט טיפער נאך טיפער, און דערנאך דאווענסטו מיט וואס דו לערנסט. א מחיה, ס'איז ליכטיג ביי דיר, ליכטיג ביי דיר, יא, יא, ס'איז געשמאק, אבער דו האסט א מלחמה מיט די יצר הרע, און ס'גייט נישט אדורך א טאג וואס ס'פאלט נישט ווייסט, אלטער רבי האט מאמרים, א איד א גרויסער חסיד, און ס'פאלט אים אריין, איך האב אמאל געליינט די קצרים פון אלטן רבי'ן, די קצרים, ס'פאלט אים אריין א מחשבה זרה, ווי קומט צו מיר, איך בין דאך א חסיד, ווי קומט צו מיר אזעלכע נידעריגע מחשבות? און איין מאל צוויי מאל דריי מאל פיר מאל פינף מאל און מען זאגט איך בין דאך א היפאקריט איך בין דאך א אין תניא פרק כ ח ווייסט דאך שתי נפשות איין נפש שרייט פארבינדן זיך מיטן אייבערשטן צווייטע אזוי ווי יעקב אבינו אזוי ווי רבקה אמנו יא יא למה זה אנכי דארט ציט מען זיך צו עבודה זרה דארט ציט מען זיך צו אחדות השם שטעל זיך פאר א מענטש אזוי וויפיל קען מען זיך שלאגן און דער בעל תשובה זאגט איך וועל זיך שלאגען און שלאגען און שלאגען דיר מאכען תשובה איז דאס נישט בעל תשובה איז דאס זיכער נישט אבער דאס איז א בחינה פון תשובה ווייל די קינדער און דו קענסט זיי וואס מצד סיבות שונות די יצר הרע איז א גרויסער אין תורה זענען זיי נישט מצליח און יראת שמים קומט זיי אן זייער שווער וואס זיי ארויס געטריבען פון די הייליגע ישיבות זיי לאנג ארויס געטריבען מען דארף זיי נישט האבען זענען טויג נישט טויג נישט.

אז זיי דארפן לערנען חסידות אלע טאג, פארשטייסט? דו ביסט א, זענען געווארן לובאוויטש, פארשטייסט? דו ביסט א בארא פארקער, לערנסט חסידות אלע טאג, לערנסט חסידות אלע טאג, אלע טאג, יא, פארשטייסט? אה, איך בין זיכער, איך בין זיכער, איים שור, איים שור, פאר שור, נאו קוועסטשען אבאוט איט. אה, זיכער דא א ברירה, זיכער דא א ברירה, לפתח חטאת רובץ.

פאר אלע די וואס ס'קומט זיי אן שווער שטייט אין ליקוטי תורה אויך האב איך געוואלט זאגן דו לערנסט דאך חסידות אלע טאג ביסט דאך נישט קיין ליבאוויטשער ממש און דאס ווערן אויב האסט א סטראנג קענסט לערנען חסידות אזוי איז די מנהג ליקוטי תורה פאראן א מיימער מה טובו אהליך יעקב פרשת בלק וואס שטייט דארט אין מיימער הייבט ער אן האט דער רבי גע'חזר'ט מערערע מאל אז ס'איז דא א קשיא מפני מה ירדה נשמה למטה. יא, די אלטער רבי פרעגט די קשיא צענדליגע מאל אין ליקוטי תורה, ש די אלטער רבי אין דער אנהייב פון מה טובו, די רבי האט עס איבערגעזאגט אסאך מאל, ס'איז דא פארשידענע תירוצים אויף די קשיא, והתירוץ האמיתי הוא ענין התשובה, אלטער רבי האט עס געשריבן, אבער די אלטער רבי'ס דור איז געווען א דור פון בינונים, מיר לעבן אין א דור פון בעלי תשובה, מיר זענען אלע בעלי תשובה.

וואס איז מיט תשובה? תשובה איז א חידוש לגבי די המלכה פון דעם אייבישטער לברוא את הבריאה, און דאס שרייבט ער אין לקוטי תורה אויף דעם שטייט אין לקוטי תורה פרשת בלק, אז דער אייבישטער האט באמת באשאפן די וועלט צוליב די בעלי תשובה, וואס איז נישט א חלק פון די המלכה אויף בריאת העולם איז, אז דער אייבישטער האט זיך מיישב געוועזן, יא באשאפן די וועלט, נישט באשאפן די וועלט האט ער גערעדט מיט צדיקים. און וואס האט ער געטראכט? ס'וועט זיין צדיקים וואס זאל דינען דעם אייבערשטן און זיין נאנט אלץ הייליג און גוט און ווארעם און ליכטיג, ס'וועט ארויסקומען א בעל תשובה, א מאדנע מענטש מיט פנים משונות, וואס ער ווייסט נישט ווי צו גיין אנגעטאן און רעדט נישט א גוטע אידיש, און ער ווייסט נישט קיין צורת אלף, און אים איז נוגע פארבונדן זיך מיטן אייבערשטן. יא מיר זענען בעלי תשובה. א בעל תשובה מיינט ניט די באלעבאס איבער די תשובה. א בעל תשובה מיינט לא יחזור עוד לסורו. און ער טוט תשובה. אבער עס קען זיין ער מארגען טוט תשובה נאכאמאל. און דאס הייסט נישט אחטא ואשוב, אלא אם כן בשעת החטא איז ער זיך סומך על החטא און דערפאר טוט ער די עבירה, יעמאלט איז זאגט מען, און אפילו יעמאלט שטייט אין תניא, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אבל דחק השעה ונכנס אין לך דבר העומד, אזוי שטייט אין תניא, אין לך דבר העומד בפני התשובה, מיר קענען נישט פארשטיין ווי טייער עס איז ביי דעם אייבערשטן אז ס'איז דא א קינד וואס אין ענינים פון יראת שמים איז ער שוואך,

תשובה און דער בעל תשובה, דערפאר האט די אייבערשטער באשאפן די וועלט, איך וועל דערציילן דיר לשון הרע, אבער ס'איז ממש לשון הרע. אינסק. אבער ס'איז א אמת לשון הרע, דאס איז מ'טאר עס נישט דערציילן. נאר וואס דען מסתמא דרײַ אידן ווייסן פון דעם איז על פי נגלה דער חפץ חיים וועט האבן א ער וועט האבן עגמת נפש אבער ער קען זאגן טעכניש מעג מען. תשכ ז איז געווען די מלחמת ששת הימים. מיט אלע האבן געמיינט אז ס'וועט זיין א שחיטה, אלע האבן געמיינט, אלע האבן געמיינט, און מ'האט געשטעלט זיך פאר אפילו אז די צה"ל וועט בלייבן שטיין, עס וועלן פאלן רחמנא לצלן צענדליגער טויזנטער קרבנות, אלע גדולי ישראל האבן אזוי געזאגט, אויסער דעם רעבן, דער רבי האט געשריבן און האט גערעדט, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, און ס'איז געווען ניסים גלויים, ניסים גלויים! אז ס'איז אריבערגעגאנגען די מלחמה האבן אלע אידן געשריגן אוי הנה זה מלך המשיח בא! ס'איז דא א יחידות, ס'איז א שרעקליכע יחידות, ס'איז געווען א איד וואס האט געלעבט אין אויסטראליע געהייסן הרב חיים גוטניק, הרב חיים גוטניק איז א ליובאוויטשער חסיד, ער האט געלערנט אין טעלז, אבער געהאט ביי זיך די ציונישע ווערעמל האט ער געהאט, אביסל איז ער נתפעל געווארן פון די פון די נייע משיח פארשטייסטו. איז נאך ששת הימים איז ער געפארן אין ארץ ישראל און געשטאנען ביים כותל און געגרענעט און געשלאפן זיך מיטן אייבערשטן אליין, קומען צוריק צום רעבן, איז אריין צום רעבן און געוואלט דערציילן די רעבע די בשורות טובות, דו ווייסט וואס טוט זיך אין ישראל, מען האט איינגענומען ירושלים, מען האט דעם כותל, מארגן קומט משיח, און ער האט געמיינט ער וועט דערציילן דעם רעבע וועט דער רעבע האבן באמת נחת רוח, און דער רעבע האט אים געזאגט דו ביסט צופרידן? איצט דער רעבע האט אים געזאגט אזוי, גיי אהיים, ער האט געהאט א שול, א גרויסע שול, א מאדערנע שול, ס'איז ארטאדאקסיש, א פרומע שול, אבער רובם ככולם פון די מתפללים זענען נישט געווען שומרי שבת, זיי זענען געקומען פרייטאג צו נאכטס אין שול און מען האט געפראוועט און נאכדעם געגאנגען אין די מאוויס, יו אנדערסטענד? האט ער אים געזאגט, גיי אהיים אין אוסטראליע, שטעל זיך אוועק אין שול און שריי, מען דארף היטן שבת! מ'דארף עסן כשר, מ'דארף היטן מקווה טהרה, דער רבי זאגט דו ווילסט מיר אפקויפן מיטן ששת הימים, איצטערט איז אן עת רצון, איצטערט זענען אידן גרייט, גיי אהיים און שריי אז מ'קען נישט זיין א איד למחצה לשליש ולרביע, על אחת כמה וכמה לחלק העשירי, שריי! און דער רבי האט געזאגט, רבי חיים גוטניק, די שיחה איז א געדרוקטע. רבנים האבן מורא צו קומען צו מיר, ווייל זיי ווייסן אלע זענען געווען אזוי צופרידן אז ס'איז געווען ניסים, זאגט דער רבי ניסים ונפלאות, ס'איז אן עת רצון, מ'דארף מעורר זיין אידן צו תשובה, דער רבי האט געשריען יענעם זומער כ ז וועגן תשובה, דער רבי האט געזאגט ס'איז אן עת רצון, ס'איז געווען א, דער רבי האט עס פארבונדן מיטן שופר גדול פון משיח, ס'איז אין די מאמרים פון תשרי כ ח, אבער מ'דארף מעורר זיין יעדן. און די רבי האט אים געזאגט דאונט פארקויף מיר נישט קיין לאקשן, שריי אז מען זאל היטן שבת, אידן זיין פרום הונדערט פראצענט, און ער האט געווען משתומם, פארוואס? ווייל ער האט געמיינט אז דאס אט אט משיח, און די רבי הייבט אים האקן אים א טשייניק, אז אידן דארפן זיין פשוט בפועל ממש פרום. יענעם זומער איז די וועלט געוועזן אונטער די השפעה פונעם רבינ'ס נבואה. ווייל אלע האבן זיך פארגעשטעלט אז ס'וועט זיין א שחיטה, און ס'איז געווען ניסים גלוים, און דער רבי האט געזאגט אז ס'איז אן עת רצון, ס'האט זיך אויפגעוועקט ביי אידן די נשמה אין די גאנצע וועלט פאר מלחמת ששת הימים, און דער רבי האט געזאגט מען דארף מעורר זיין אידן מען זאל פשוט היטן מצוות מעשיות, מען זאל נישט יוצא זיין מיט מיט א טשעק און מיט א גוטע געפיל, מען זאל אידן זיין פרום. און ס'איז געווען א סכנה רחמנא לצלן אז דער ליבאוויטשער רבי וועט אייננעמען די וועלט, און דאס איז די לשון הרע. ווינטער תשכ ח איז געווען דא א אגודה קאנווענשאן, האט מען געשיקט א איד פון ארץ ישראל צו רעדן וועגן די אגודה קאנווענשאן, און די גאנצע כוונה איז געוועזן אפצוקילן די התעוררות פון דעם רעבען, ווייל מ'האט מורא געהאט אז חסידות וועט נעמען זיך איבער אין די וועלט און מה יהיה מה תהיה, דאס איז דאך לשון הרע, אבער מ'קען עס נאכקוקען, ס'איז א מעשה שהיה, מ'האט געשיקט א איד פון ארץ ישראל קיין אמעריקע און ער האט גערעדט ביי אגודה קאנווענשען, אז אויף וואס האט ער געזאגט? ויאהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו, אז דער ליבאוויטשער האט ליב די פרייע אידן ווייל זיי גיבן אים געלט. ויאהב עשיו את יצחק כי ציד בפיו. די רבי האט עס צוגענומען זייער ערענסט און גערעדט וועגען דעם מ'קען קוקן די שיחות. קודם כל א ישר כח אז דו גלייכסט מיר צו צו יצחק אבינו דאס איז זייער שיין. אבער די רבי האט געשריען וואס מאכסט זיך נאריש? ס'איז די גאנצע התעוררות האט מען מבטל געוועזען חס ושלום די ליבאוויטשע רבי וועט נעבעך ווערען דער גדול הדור וואס וועט זיין מיט די מתנגדים ס'א מעשה שהיה וואס האט דער רבי געוואלט? אז אידן זאלן תשובה טון, פארשטייט זיך ס'געווען א עת רצון, און ס'איז געווען א מאמענט וואס אידן קענען האבן א התעוררות, און מ'האט עס אוועקגעוואשן, מ'האט עס אוועקגעוואשן, און דאס האט געגעסן דעם רעבן, דאס האט געברענט דעם רעבן, ס'האט געבאדערט דעם רעבן, עד מיצוי הנפש, קוק אין די שיחות, תולדות, תשכ ח, די שיחות זענען געדרוקטע, קענט איר זען שווארץ אויף ווייס, ווי דער רבי האט געשריען, ס'דא א עת רצון, מ'מאכט זיך נאריש,

און איי לאוו יו. מיר דאווענען צוזאמען די זעלבע צוזאמען, צוויי א זייגער נאכמיטאג דאווענען מיר צוזאמען אין עמפייער שטיבל, מיר זענען חברים, מיר טוען עבירות צוזאמען, אן עבירה לשמה. בכל אופן, וואס איז נוגע צו אונז איז, תשובה, אמיתית ענין התשובה, איז לא יחזור לסורו, דאס הייסט א בעל תשובה. אבער ווייניגער פון דעם איז, איך האב איך האב געהערט, איך האב געהאט א משפיע נעבעך איז אוועק ר' פיניע קארף ער איז געווען א חסידישע איד ער איז געווען א אויסנאם אין ענין פון ביטול ער איז געווען א ממש אסקופה הנדרסת אסקופה הנדרסת האב איך געהערט פון מיינעם א חבר אז זיין פעטער איז געווען א פשוטע בחור ער האט נישט פארשטאנען קיין צורתא ער האט נישט געקענט לערנען. נישט געקענט לערנען, די קאפ די תורה איז נישט אריין אין קאפ, א מעשה מיט זיבעציג יאר צוריק איז ער געקומען צו ר' פיניע קארף און האט אים געזאגט איך קען נישט לערנען איך קען נישט דאווענען איך וועט דאך זיין א באם וויל איך האבן עפעס אביסל פאן כ'זאל עפעס דאס האט ר' פיניע אים געזאגט אז מען לערנט אין תומכי תמימים איז איין זאך ווייס מען זיכער. אז פון עולם הזה האט מען זיך אפגעטראגן, אזוי האט ער איהם גענפערט און דער איד לעבט נאך ברוך השם, ער איז א גוטע גוטע גוטע משוגענער, ער איז א שליח מיט די גרעסטע מדריגה, ער איז א חסידישע איד, א פשוטע איד, אבער ר' פיניע האט איהם געזאגט דו קענסט נישט לערנען, אבער אז ס'לערנט תומכי תמימים. עולם הזה, דאס איז תשובה, אין היינטיגע צייטן איז דאס תשובה, אבער בשעת א איד זאגט יצר הרע באדערט מיר איין מאל, ער באדערט מיר צוויי מאל, ער באדערט מיר דריי מאל, אבער דאס איז איך באלאנג דא, און וויפיל מאל ס'וועט זיין, מען טאר זיך נישט נארן, אבער מען שלאגט זיך מיטן יצר הרע, מען שלאגט זיך, אמאל באזיגסטו אים, אמאל באזיגט ער דיר, אבער מען זאגט קיינמאל נישט

פורים תשי א, דו ווייסט פון דעם? ביסט דאך א לובאוויטשער, ניין? הע הע, אויב אזוי האסט נאך אביסל האפענונג, יא יא, ס'איז א טעיפ, ביסט א בעל תשובה, זיי אלע זענען בעלי תשובה, ס'איז א טעיפ, די ערשטע יאר, פון יו ד שבט תשי א ביז יו ד שבט תשי ב איז געווען א סדר ביים רעבן, אז די רבי האט אנגעהויבן רעדן א שיחה, און אינמיטן שיחה איז אריינגעגאנגען אין א מאמר.

רבי אשר ניקאלאייעווער'ס ניגון, מ'קען הערן די טעיפס, א דביקות'דיגע ניגון, און דער רבי האט אנגעהויבן רעדן א חסידות. איז פאר די ערשטע יאר האט דער רבי נישט געבעטן א ניגון פאר די מאמר, עס איז געווען א שיחה, און פון די שיחה איז אריין אין די מאמר. אמאל איז געווען אפאר ווערטער, אבער אמאל איז געווען א גאנצע אריכות. איז דער רבי אריין די ערשטע פורים תשי א, כ'מיין. די גרויסקייט פון רעבן קען מען זיך נישט פארשטעלן, אבער דער רבי איז געווען ביי זיך אזוי צובראכן אז ער זיצט אויפן בענקל, פארשטייסט? די פארברענגען פון פורים איז א אויסנאם, עס איז דא א טעיפ פון א חלק פון די פארברענגען איז דא א טעיפ, אבער די געשמאקע עניינים איז דא נישטא קיין טעיפ, אבער מען ווייסט פון חסידים אז רבי יואל פלעגט דערציילן פון ר' מענדל, עס איז געווען פרייליך און לעבעדיג, מורא'דיג.

און ער זאגט מיר, זאגט ער, וויפיל מאל די ווארט איז פאראן אין תנך, און וואס עס מיינט יעדע מאל. איז אין גאנץ תנך, איז פאראן די ווארט ובכן, פיר מאל. שטייט אין זוהר אז ס'איז דא אסאך קהילות וואס מ'קען זען אין סידור, וואס ראש השנה יום כיפור, ווי די רמב ם האלט אז מ'זאל זאגן אלע עשרת ימי תשובה ווייסט דו וואס מיר זאגן ראש השנה יום כיפור, איז די רמב ם האלט אז גאנץ עשרת ימי תשובה דארף מען זאגן. ובכן און אזוי אויך ווייטער אבער ס'איז אסאך סידורים וואס איז פארהאן נאר דריי ובכן, די פערטע ובכן איז נישט פארהאן, די דריי ובכן'ס גייען על הסדר, ובכן תן פחדך, ובכן תן כבוד, ובכן יתקדש, ובכן תן פחדך גייט אויף גויים, ובכן תן כבוד גייט אויף אידן, ובכן צדיקים גייט אויף צדיקים. איז ביי גוים שטייט תן און דערפאר אסאך איבעריגע ווערטער, על כל מה, על כל מה, ביי אידן איז ובכן תן כבוד דארט נישט קיין על, נישט קיין כל, נישט קיין מה, דערפאר ס'איז אסאך נענטער, און ביי צדיקים שטייט אפילו נישט תן, ובכן צדיקים יראו וישמחו, פון זיך אליין, די פערטע ובכן איז די ערשטע אין סידור, ובכן יתקדש. די אנדערע דריי גייען מיט א סדר, גוים, אידן, צדיקים, ובכן תן פחדך, ובכן תן כבוד, ובכן צדיקים. די ערשטע ובכן איז דא סידורים וואס איז ניטא. קוק אין די פארשידענע סידורי אשכנז, זיי האבן נאר דרײַ ובכן'ס. פארוואס? ווייל ס'איז פאראן פיר מאל ובכן אין תנך, און איינע פון די פיר מאל איז ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת. מלך איז דאך מלכו של עולם, די גמרא זאגט דאך אבוא אל המלך אשר לא כדת, יום כיפור ראש השנה לא כדת, לאזן זיי דאס אויס, זאגן זיי נאר דריי מאל ובכן, אבער אין אונזער נוסח, מסתמא, מסתמא די חסידישע נוסחאות, איך ווייס נישט, אבער איך שטעל זיך פאר אז מסתמא פון אריזל אפילו, אז מען זאגט יא פיר מאל ובכן האט די רבי געזעצט זיך צום פארברענגען דאס איז א פארברענגען און מען קען הערן אז די רבי איז בהתרגשות די רבי איז זייער הארציג כמעט וואס ער וויינט פורים פורים אז עס שטייט אין זוהר פון א פערטע ובכן ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת וואס ס'דא אסאך אידן וואס די פערטע ובכן זאגט מען נישט. אבער מיר זאגן דאס יא. פארוואס? האט דער רבי אויסגעטיילט, ער האט אנגעהויבן וויינען שטארק אז מ'וויל צוקומען צו דעם אייבערשטן, אבער מ'האט נישט קיין רעכט, מ'איז נישט ראוי, אבער מ'שטופט זיך אהינצו, מ'עקשנט זיך איין און מ'וויל מ'זאל אריינלאזן. מ'דארף הערן דעם טעיפ, די רעבעס ווערטער זענען אסאך רייכער ווי איך קען זאגן, און די רעבע זאגט אז דוחק ונכנס, ער האט געזאגט אויף אידיש, אין לך דבר העומד בפני התשובה, מ'שטופט זיך אהינצו, מ'דרוקט זיך אהינצו, לאזט מען אריין, און דאס איז די פערטע ובכן. די רעבע האט אפגעענדיגט די גאנצע זאך, עפעס אזא זעקס זיבן מינוט, דערנאך האט די רעבע געזאגט, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא כדת. זאגט ער וקבל היהודים את אשר החלו לעשות האט זיך אנגעהויבן די מאמר די רבי האט זיך פונאנדערגעוויינט און אינדערינען די רבי האט זיך אפגעשטעלט און ווייטער אנגעהויבן וקבל דאס די רבי האט געזאגט אויף זיך אליין אבוא אל המלך אשר לא כדת דו פרעגסט וועגן שמחה אט דאס איז די שמחה אשר לא כדת מיין פרוי פון די היים הייסט נעמינוב. מיין מיין שווער איז געווען א אויסערגעווענליכע איד. מיין שווער הייסט משה נעמינוב, ר' ניסנ'ס א זוהן. אבער מיין שווער איז געווען אן אנדער ציור פון ר' ניסן. ר' ניסן איז געווען א לוחם מלחמות. מיט זיך אליין. די גבורה, ס'איז געווען גבורה נישט נארמאל, די מעשות פון ר' ניסן זענען נישט נארמאל, איך האב געליינט ערגעץ אז ס'איז אמאל געווען אין סעווען סעווענטי אז ס'איז נישט געווען קיין היץ, ס'איז געווען אזוי קאלט אז די וואסער האט זיך געפרארן, ר' ניסן איז געשטאנען מיטן טלית איבערן קאפ, עס איז אראפגעקומען די טלית איז געדראפעט זיך מיט שווייס, ער איז געווען, מען קען נישט, ר' ניסן איז געווען א גרויסער חסיד, דאנט קיד יורסעלף, ער איז געווען א גרויסער חסיד, און ער איז געווען א עובד, אבער ער איז געווען אלץ א מלחמה, מיין שווער איז געווען א מלאך, ער איז געווען א צדיק. עד כדי כך, ער האט אפילו מער פארטראגן ווי פארשטייסט, ער האט נישט געהאט קיין זין, מיט פינף איידעמס, ער איז געווען א בעל מידות, ער איז געווען א איידעלער איד, א פנימיות'דיגער איד, אבער געווען א אן עם, ביי אים איז נישט געווען קיין מלחמות, אלץ איז ער געווען א הייליגער מענטש, איך וויל דיר זאגן, זיין פטירה איז געווען א. יא, אבער זיין פטירה איז געווען אזויווי צדיקים ממש, איך בין געזעסן לעבן אים, ער איז געשטארבן אויף זיין טאטנ'ס יארצייט. ט אייר, מען האט געדאווענט מעריב, מען האט געלערנט משניות, מען האט געזאגט לחיים, מען האט געזונגען ניגונים, און די קינדער זענען געזעסן ארום טיש, ער איז איינגעשלאפן מיטן היטל, מיטן רעקל, מיטן גארטל, און מיר האבן אפגעזאגט וואס מען דארף זאגן, און אזוי איז די נשמה ארויס, ממש אזוי ווי א צדיק. און מיר האבן זיך געווען זיצן, איך האב געהאלטן די האנט, איך האב געמאכט די בדיקה ביים נאז צו ער בריטט צו ער אטעמט, פארשטייסט? געווען א ספעציעלער איד, משה נעמינוב מיין שווער, אבער ר' ניסן איז געווען א איד וואס ביי אים געווען אלעס איז געווען א מלחמה, ער האט זיך געשלאגן מיט זיך, ער האט זיך ניט ערלויבט קיין זאך, יעדע זאך איז געוועזן, יעדע זאך איז געווען א מלחמה, ממש א מלחמה. איך ווייס ניט וואָס איך האָב דאָס דערמאָנט. איי וואָנטעד טו טעל יו סאָמטינג אַבאַוט מײַ שווער. איך האָב פֿאַרגעסן. איך האָב געוואָלט עפּעס זאָגן. איך האָב געוואָלט עפּעס אַרויסברענגען. איך וועל באַלד דערמאָנען זיך. אָבער דו פֿרעגסט וועגן די שׂימחה. די שׂימחה, זאָלסט וויסן, וואָס איז די שׂימחה? וואָס די שׂימחה איז? אָ! איז אַ יונגערמאַן, וואָס איז עלטער פֿון מיר אַ סך. איך האָב ניט געזען רב ניסן. איך האָב אים מסתּמא געזען. ער איז געשטאָרבן מ"ד. איך בין אַכצן יאר אבער איך בין א טיפיש אמעריקאנע פעלא, כ'האב געקענט זען רב ניסן, די לעצטע מאל ער קומט צום רבי'ן אין מ"ב, איך בין געווען זעכצן יאר אבער איך געדענק נישט, האט מיר א איד געזאגט אז דער רבי האט זייער שטארק געוואלט אז רב ניסן קומט אהערצו זאל ער פארברענגען, האט ער אמאל פארבראכט אין סעווען סעווענטי און ער האט גערעדט.

מה בצע וואס וועט דער אייבערשטער פארדינען בדמי מיט מיין בלוט, ברדתי אל שחת אז איך זאל אריינפאלן אין דעם שאול תחתית היודך עפר, די ערד די זאמד וועט דיר לויבן, היגיד אמתך וועט זאגן דיין אמת, וואס וואס זאגט מען צום אייבערשטן? טייטש, מען זאגט דעם אייבערשטן, איך בין א בעל עבירה, ווילסט מיר אוועקלייגן? מה בצע וואס וועסטו פארדינען? פון די זאמד וועסטו האבן, היודך עפר היגיד אמתך, האט דער איד מיר געזאגט אז ער איז געווען אמאל ביי א פארברענגען, ר' ניסן איז געווען א איד א עובד, אלע טאג האט ער געדאוונט, אז ס'איז געווען ישיבה, איז געווען א משפיע, איז געווען א מנהל פון די ישיבה, האט ער נעבעך געדאוונט דריי שעה, נעבעך, אז ס'איז נישט געווען קיין סדר האט ער געדאוונט א גאנצן טאג, זעקס זיבן שעה יעדן טאג, ווייזט אויס אז דער פוסק האט אים דערנומען איז געזעסן דא אין סעווען סעווענטי און האט גערעדט וועגן דעם פוסק ווען ער האט אנגעהויבן וויינען ס'איז געווען געפערליך מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר דו פארשטייסט דו ווילסט וואס איז די שמחה די שמחה איז אז די אייבישטער האט נישט קיין ברירה שטייסט להחליפם באומה אחרת איני יכול האסט געלערנט גמרא. יא, די ערשטע פרק פון בבא בתרא האסטו געלערנט, די אגדתא אויכעט, די סוף פון די פרק אין בבא בתרא איז וועגן איוב, וואס שטייט דארטן? שטן ופנינה לשם שמים נתכוון, וואס מיינט עס? וואס מיינט עס? ס'איז געווען א גוי, א גוי, האט געהייסן איוב, ווען האט ער געלעבט? א מחלוקת, אברהם אבינו, יעקב אבינו, דוד המלך, ירמיה הנביא, לא היה ולא נברא. ס'איז אלץ אמת. ס'איז געווען פינף איוב'ס. ס'איז דא היינט איוב. א גוי, א פרומער גוי. און דער אייבערשטער זאגט צום שטן, די אידן טויגן נישט, כ'וועל זיך מאכן א נייע אומה, מיט א נייע נאך אברהם אבינו. איך האלט אז ווען שטייט אין די גמרא אז בזמן אברהם אבינו איז געווען איוב, איז דאס אברהם אבינו אליין. ויבא השטן לפני אדושם להתייצב, און דער אייבערשטער זאגט צום שטן, נו וואס זאגסטו אויף איוב? וואס ענטפערט דער שטן? גיב אים נסיונות, אברהם אבינו האט געהאט עשר נסיונות, גיב אים נסיונות, און דו וועסט זען ווי איוב, דער שטן, זאגט צו דעם אייבערשטן, אז א צווייטער אברהם אבינו וועט נישט זיין, דאס איז פשט אין די גמרא לשם שמים נתכוון, דער שטן האט זיך איינגעשטעלט פאר אידן, פארוואס האט יונה בן אמיתי נישט געוואלט גיין קיין נינוה, פארוואס נישט געוואלט גיין פארוואס? ווייל ס'וועט אויס אויסווייזן זיך אז גוים זענען שענער פאר אידן, און וואס דארף מען האבן די אידישע פאלק, האט ער געוויינט, האט אייבערשטער אים געזאגט, ההיטב חרה לך על הקיקיון, ס'איז דאך מער ווי עשרים ריבוא, וואס איז שתים עשרה ריבוא ובהמה רבה, און יענער טראכט וועגן אידן. די שטן האט זיך איינגעשטעלט. די שטן, די שטן, האט געבן דעם אייבערשטן צו פארשטיין אז א צווייטע אברהם אבינו וועט נישט זיין. פארשטייסט? און דא האסטו דעם מה בצע בדמי. וואס איז די שמחה? די שמחה איז אז מיר זענען דעם אייבירשטנ'ס קינדער. און דאס וואס מיר זענען דעם אייבירשטנ'ס קינדער איז אן א חשבון. נישט א חשבון פון צדיקים, נישט א חשבון פון צדיקים, בעלי תשובה, מיר זיינען דעם אייבערשטנ'ס קינדער, און דער אייבערשטער האלט חשבון, דער אייבערשטער איז א גוטער מאטעמאטיקער, ער האלט חשבון, און דער אייבערשטער ווייסט אז אויסער די קינדער פון אברהם אבינו האט ער גארנישט, און דאס איז די שמחה, וואס איז די שמחה? אף על פי שחטא ישראל. פארשטייסט אז אפילו אז ס'שטייט אין מכניסין אותו למחיצתו של הקדוש ברוך הוא זאגט מען דחק השעה ונכנס, איז אין לך דבר העומד בפני התשובה, אט דאס איז די שמחה. וואס איז די שמחה? ס'איז דא א חשבון, און דערנאך איז דא אז דער חשבון האט קיין חשבון נישט. וואס איז דער חשבון? ס'איז דא א צדיק, ס'איז דא א בינוני, ס'איז דא א רשע. און דער צדיק איז נכנס למחיצתו של הקדוש ברוך הוא, דער בינוני ווייס איך ער טרעפט דעם מלך בשדה, דער רשע געפינט זיך אין מדבר, לאזט מען אפילו נישט אריין אין שדה אזוי שטייט אין ליקוטי תורה אין פרשת ראה, און דערנאך איז פאראן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, אז דער אייבערשטער האט ליב אידן אן א חשבון, פארוואס? ווייל מיר זענען זיינע קינדער, און א צווייטע פאלק וועט ער נישט האבן. וואס איז אונזער זכות אז אונזער זיידע האט געזאגט איך האב געלערנט איך וויל זאגן דעם אמת איך בין א ליובאוויטשער אבער איך בין אזוי קאראפט אז עס איז געפערליך איך האב געלערנט אין בית דוד איך האב געלערנט אין בית דוד אין מאנסי איך האב געהאט רבי באיער עליו השלום און רבי וויינשטאק איך בין קאראפט פארגעט אבאוט איט מיין טאטע איז נאך בעפאר נאר ליטערער ווייל טאטע האט געלערנט און ארבעט און פרנסה דארט געהאט יא יא איך בין מיין מלמד איך געדענק אים נישט. אבער איך זאג אלע מען האט געדענקט דו ביסט זיין אן אייניקל? איך האב געלערנט ביי אים אין בית דוד תשל"א תש"ל האט ער געהאט א רבי'ן אוי האט ער געגעבן פעטש ס'איז געווען א פייער און ל"א רבי וויינשטאק רבי וויינשטאק פלעגט טאנצן פלעגט טאנצן יעדע זאך האט אויסגעמאלט מ'האט געקענט זען עקדת יצחק ממש איך בין פיר יאר אלט. פֿיר יאָר, פֿינף יאָר, מ'האָט געקענט זען עקדת יצחק, ממש, מ'האָט געקענט זען יונה אין פֿיש האָט מען געקענט זען, דאָס די טייפּס, איך האָב זיי געזען מיינע אויגן, פֿאַרשטייסט, ער פֿלעגט טאַנצן, ער איז געווען אַזאַ חסידישער ייִד, ער איז געווען אַ בעלזער חסיד, כ'וועל זאָגן אַ שיינע מעשה, כ'בין געווען אין מאָנסי מיט אַ פּאָר יאָר צוריק.

זי איז א שוועסטער פון ווי הייסט ער ווערנער ווי הייסט ער די מענטש שמחה ווערנער זיין שוועסטער איך האב גערעדט אין ליובאוויטשער שול האט זי געבראכט די שוועסטער וואס הייסט לייבל ווייטשעק'ס אלמנה זי האט געחתמ'ט אצט מיט אסאך יארן צוריק טרעף איך זי ווייל זי האט געוואוסט אז איך האב אים געלערנט מיט פופציג יאר פריער איך ווייס אז אויב מ'טרעפט א ליובאוויטשער צו רעדן אויף ענגליש דאס איז די מנהג חסידישע אידן ליובאוויטשער די מנהג איז אויף ענגליש זאג איך איר איך האב געהערט אז אייער מאן איז געווען א בעלזער חסיד. ווי איך האב דאס דערמאנט האט זי געביטן גלייך אויף אידיש און זיך אנגעהויבן וויינען. די לעצטע ברכה פאר א שידוך איז געווען אונזער ברכה פרייטאג צונאכט. דער הייליגער בעלזער איז אוועק מוצאי שבת כ"א מנחם אב, ער האט געגעבן א ברכה אויף זייער שידוך פרייטאג צונאכט, אבער אויף א מאמענט איז זי אידיש געווארן. דאס איז געווען מסתמא תשע"ה, אין א מינוט איז זי אוועק געפארן זעכציק יאר פריער, ווי די קעמערעס אין די בעלזער רב, אבער איר מאן האט געוואונט אין ארץ רב דער הייליגע בעלזער, אבער מ'האט געזען אויף א מאמענט זי גערעדט מיר אין ענגליש ווייל איך בין א ליובאוויטשער, האב איך איר געזאגט אז איך האב געהערט אז די מאן אייערע איז געווען א בעלזער חסיד, איך ווייס געווארן אידיש, און שי סטארטעד טו קריי, און וויינען. די לעצטע ברכה איז געווען אין די שידוך פרייטאג צונאכטס כ' מנחם אב יום שבת כ' אב תשי"ז איז געווען א ברכה אויף זייער שידוך דאס איז א שיינע מעשה איך בין נתפעל אויב דו ביסט נישט נתפעל קענט העלפ יו ליוו אין בארא פארק אבער עס איז א חסידישע מעשה עס איז א חסידישע מעשה.

די נקודה איז אזוי, פארשטייסט, דעם רעבן, דער רבי זאל געזונט זיין, אונזער הייליגער רבי, האט געהאט חסידים
וואס האבן געארבעט פאר אים, און ער האט זיי געטריבן, ער האט געמאנט פון זיי אן א שיעור אן א ברעג, אבער אין די זעלבע צייט די אהבה. וואס דער רבי האט געהאט צו זיי, ובמילא די אהבה וואס זיי האבן געהאט צום רבי'ן האט אינגאנצן נישט געהאט צו טון מיט די עבודה, א מענטש קען עס נישט באווייזן, דער רבי איז נישט א מענטש, ער איז אלקות, און מצד אחד מאנט ער און ער מאנט און מאנט און מאנט און מאנט, און מצד השני איז ער א טאטע. א טאטע'ס ליבשאפט צו קינדער איז אן א חשבון, און ווי קען זיין חשבון און נישט חשבון דארף מען פרעגן די בעלי נגלה די לומדים, אבער ביים רעבן איז דאס געווען מעשים בכל יום, הרב יעקב העכט עליו השלום זכרונו לברכה, יעקב יהודה העכט, מיר האבן געהערט פון אים, יענקל העכט געווען אמעריקאנער געבארענער קינד, די טאטע זיינער האט געהייסן רבי שיע, רבי שיע איז געווען אמעריקאנער געבארענער. אבער ישעי' איז געפארן ארץ ישראל לערנען אין חברון אין ישיבה אין חברון, ס'איז סלאבאדקע, א אמת'ע ישיבה, ווייטער מיט די אפיקורסות, יא, א פארברענגען פול מיט אפיקורסות, די קינדער זיינע האבן נישט געפארן קיין ארץ ישראל געלעבט דא, איך מאך נישט חס ושלום קלענער, איך וואוין דא אין טעמפל כתובים זיי געוואוינט, יענקל העכט האט געארבעט פארן רעבין, אבער ער איז געווען א אמעריקאנער, יענקל העכט איז געווען א חברה מאן. אז ער וואלט נישט געווען קיין חסיד וואלט ער פארדינט אסאך געלט און מסתמא געהאט א גוד טיים, יו אנדערסטענד? פארוואס? ווייל נישט געווען אזא נעבעך אזא פארשלעפטער, ער איז נישט געווען א שלעפער, ער איז געווען א פרייליכער איד. כ'וועל ציילן דיר א לשון הרע, א גוטע לשון הרע, אז די פריערדיגע רבי האט גענומען צוויי יונגעלייט, איינער איז געווען א גאון תלמיד חכם און א ירא שמים, א חסיד, און די צווייטער איז געווען א האפ קאזאק אזא. יא, ס'האט איינער געהייסן העכט, יענקל העכט, און די צווייטע'ס נאמען וועסטו דארפן הערן פון א צווייטער, דאס איז די לשון הרע. און די פריערדיגע רבי האט גענומען די יונגערמאן וואס איז געווען ערענסט און א תלמיד חכם און א ירא שמים, און האט אפגעגעבן דעם רעבן ער זאל ארבעטן מיטן רעבן אין מרכז. יענקל העכט האט אפגעגעבן רש"ג ער זאל ארבעטן אין ישיבה. איז דער רש"ג געקומען צום פריערדיגן רבין מיט א טענה אז דער חסידישער בחור דער ירא שמים האט געגעבן דעם רבין און מיט דעם האט ער געגעבן אזא האפ קאזאק אזא אזא משוגענער. האט דער רבי געזאגט דעם רש"ג ווייסט וואס לאמיר זיך בייטן דו קענסט נעמען די גרויסע צדיק איך וועל נעמען דעם משוגענער יענקל העכט די רבי האט ליב משוגעים פארוואס? ווייל מען קען עפעס טוהן מיט זיי פארשטייסט? איך האב געהערט אמאל די רבי האט געזאגט ר' מענדל פוטערפאס אז די בחורים אין ישיבה וואס מאכן טראבל זאל זיין צו זיי גוט ווייל מיט זיי קען ווערן גרויסע שלוחים יענקל העכט איז א משוגע געווען און די רבי האט ליב די רבי האט זיך ארויסגעגעבן מיט יענקל העכט דאס איז א מעשה שהיה ער האט איבערגעביטן ווי מען זאגט אין אונגארן געטוישט די פריערדיגע רבי האט געגעבן יענקל העכט צו רש"ג. און רש"ג האט עס געקוויטשעט ער איז א נאר ווייל מיט יענקל העכט האט ער געקענט פארדינען מיליאנען האט דער רבי געטוישט ער האט גענומען די משוגענע נעם זיך די ירא שמים די חסיד איך וועל זיך נעמען יענקל העכט יענקל העכט ארבעט מיטן רבי איך האב אים אמאל געזען אין ישיבה מיט פערציג יאר צוריק וואס יענקל העכט איז געקומען צו פארן קאליפארניע ער האט געהאט אן אייניקל. ס'איז געווען זומער און די ישיבה געווען פארמאכט פון צען בחורים די שלוחים און ער איז געזעסן מיט אונז א גאנצן שבת און פארבראכט איך ווייס נישט פארשטייסט וואס מיינט יענקל העכט איז געווען זייער א גרויסער חסיד און דא איז ער געזעסן מיט אפאר בחורים א גאנצן שבת און איך האב איך ער האט דערציילט א מעשה פון רבין געדענק איך האט ער געזאגט און דערציילט. אז ס'איז געווען אמאל א מעשה אז ער האט עפעס געזאגט דעם רעבען, וואס די פרט ניט נוגע יעצט, האט דער רבי אים געזאגט אז ער רעדט מיט צופיל חוצפה, אז ער רעדט צום רעבען, יענקל העכט האט עפעס געזאגט דעם רעבען, און דער רבי האט געזאגט אז נישט אזוי רעדט א חסיד צו א רעבען, האט יענקל העכט געזאגט דעם רעבען ניט אזוי רעדט א חסיד צו א רעבען. אבער אזוי רעדט א קינד צו א טאטע, און דער רבי האט עס דעם צוגענומען, איך האב עס געהערט פון אים אליין, אז דער רבי האט מסכים אז די נעמסט א קינד מ'פלעגט פארברענגען אין סעווען סעוועני האט געמאכט גרויסע פארברענגענישן אפאר מאל א יאר, מ'האט פארגעסן דאס איז געווען די מ'ס, יט כסלו, כ'ווייס וואס, ראש חודש כסלו, חמשה בטבת, יב תמוז, גרויסע פארברענגענישן. די זעלבע מענטשן האבן גערעדט ביי יעדע פארברענגען, איז בכלל די זעלבע מענטשן האבן קיינמאל נישט צוגעהערט זייערע דרשות, איז איינמאל געהערט אז ס'איז די זעלבע, אלעמאל די זעלבע דרשה, יענקל העכט האט מען צוגעהערט, איז יעדע מאל וואס ער האט גערעדט האט ער געזאגט א נייעס, א אמת'ע זאך האט ער אמאל דערציילט אין סעווען סעוועני, ס'איז דא א טעיפ, מ'קען זען די ווידיאו, מ'דארף מיר נישט גלויבן. כ'ווייס נישט, און איך בין נישט געווען דארט, און מסתמא געווען מ ו אויף שליחות מ ה, מ ו מ ז איז געווען יענע יאר, האט ער דערציילט אזוי, אז ער האט אפגעטאן אן עוולה, מ ז, אפגעטאן אן עוולה, פארוואס? ווארום א אמעריקאנער, ער האט געטאן עפעס וואס האט נישט געפאסט, זייער זייער אויסגעלאסן, נישט איידל, און דער רבי האט אים געשריבן א צעטל, האט אים אויסגע'מוסר'ט, היתכן ווי קענסטו טון אזא מין זאך? האט ער געשריבן דעם רעבן א בריוו, און געשריבן אין דעם בריוו אז היות אז ער איז ניט ער איז טאקע נישט גענוג איידל, און ער איז ממילא ניט ראוי צו ארבעטן מיטן רעבן, זאגט ער זיך אפ. האט אריינגעלייגט אלע שליסעלעך צו אלע מוסדות וואס ער האט געהאט, איך האב אמאל שבת געווען ביי זיינער א זון שמעון, האט ער מיר געזאגט, שמעון העכט האט מיר געזאגט, מיין טאטע האט נישט געטון און נישט געקענט טון א זאך וואס זאל גורם זיין אז די רבי זאל אים מרחק זיין, די רבי האט אים אזוי ליב געהאט, ער איז געווען א אמעריקאנער, ער האט געטון אסאך נארישקייטן. אבער די רבי האט אים אזוי געהאלטן אז ס'איז נישט געווען שייך אז ער זאל, ווי מ'זאגט, הי קודנט בורן די ברידזש. וויפיל, וואס פאר א עוולה זאל נישט אפטאן, די רבי האט אים געהאלטן. האט ער געשיקט דעם רעבן א בריוו אז היות ער האט געטאן כך וכך און די רבי איז נישט צופרידן איז א סימן אז ער פארשטייט נישט, ער קלייבט זיך נישט פארנאנדער, ער האט געטאן א נארישקייט, א שטות. זאגט ער זיך, האט ער געשיקט דעם רעבען די שליסלעך. דער רעבע כידוע פלעגט שרייבען מיט א פענסיל. יעצט האט ער געשיקט דעם צעטל, דער רעבע האט גענומען א פענסיל און געריסען געשריבען איבער דעם גאנצען פעידזש א סימן מחיקה, אבער דער רעבע האט עס געשריבען מיט אזא תוקף, ער האט צוריסען דעם בלאט, ער האט צוריסען דעם פעיפער, און ער האט צוגעשריבען, איך האב נישט קיין צייט פאר נארישקייטען. האט אים צוריקגעשיקט זיין צעטל מיט די צוריסענע בלאטל מיט די פאר ווערטער מיט די שליסלעך צוריק. האק נישט קיין טשייניק, דרעי נישט קיין קאפל. דאס איז געווען די מעשה. אפאר חדשים שפעטער איז ער אריין צום רעבען אויף יחידות מיט די רעבען מיט די משפחה. יענקל העכט האט געהאט ביים רעבען א אפענע טיר, ער האט געקענט אריינגיין ווען ער האט געוואלט. איך האב געהערט פון די משפחה אז ער איז געווען די מזכירות, ער האט באקומען געהאלט אלס מזכירות אלס די סעקרעטערי, און זיין זון שלום בער אז ער איז אוועק האט באקומען די געהאלט, ס'איז א פינף דאלער פון חדקוב, איז נאובאדי גאט ריטש פון חדקוב, אבער ער האט געקומען א טשעק אלס מזכירות, ער האט געהאט א אפענע טיר ביים רעבן, אבער דאס איז געווען א יחידות אלס משפחה, און די רבי האט אים צוגענומען מיט די גאנצע ליבשאפט. האט דער רבי געלייענט זיין צעטל, דער רבי האט גערעדט מיט אים, דער רבי האט גערעדט מיט די קינדערלעך, אז די יחידות האט זיך געענדיגט, האט דער רבי אים געזאגט, איך פארשטיי דיר נישט, דער רבי האט אים געענטפערט אויף די טענה פון זעקס חדשים פריער, דו דארפסט זיין צופרידן, ער האט דאס דערציילט ברבים, איך ווייס די מעשה, ער האט דאס דערציילט ברבים, דו דארפסט זיין צופרידן, אז ס'איז דא איינער וואס טענה'ט זיך מיט דיר, יעדע איינער מאכט מיסטעיקס, יעדע איינער, אז ס'איז דא איינער וואס קוקט דיר נאך און קען דיר פארריכטן, זאלסטו ווערן אזוי נתפעל, דארפסט זיין צופרידן, אז עמיצער קוקט איבער דיין שעכער, איבער דיין פלייצע, און דו טוסט עפעס נישט בסדר, העלפט ער דיר ארויס, דער רבי האט אים געזאגט, וואס ביסטו געווארן אזוי אויפגערעגט, איך האב דיר געהאלפן, פארשטייסט דאס? האט ער דערציילט די מעשה אין סעווען סעווענטי פארן גאנצן עולם, אז דער רבי האט אים געזאגט, דו דארפסט זיין צופרידן אז ס'איז דא עימיצער וואס טענה'ט זיך מיט דיר, דו ווילסט וויסן וואס איז שמחה, יעדע איד האט איינער וואס טענה'ט זיך מיט אים, דאס איז דער אייבישטער אליין, ס'איז נישט שייך אז א איד זאל אפטאן אן עוולה אין אזא מין אופן

עויתי איך האב געזינדיגט במזיד, פשעתי איך האב געזינדיגט במרד ובמעל חלילה, לאמיר דאס אלע זאגען אינאיינעם, וואטס יור פירסט נעים יונגערמאנטשיק? יו יו יו יו סקווער, איי פארגאט, זאג נאכאמאל, ווי הייסטו? הערשל, כ'האב, לאמיר דאס זאגען אלע אינאיינעם, חטאנו מיר האבן געזינדיגט בשוגג, איך האב נישט קיין ברירה, ס'וועט גארנישט ווערן פון דאס זאגן, עוינו איך האב געזינדיגט במזיד, יו וואריד אבאוט שמחה, וואס האסט מורא? האסט מורא? האסט מורא? פשעתי, איי קענט העיר יו, איטס תשובה, איטס תשובה, וואו איז די שמחה? די שמחה איז אז די לאוו וואס די אייבערשטער האט פאר אונז איז אנקאנדישענעל.

וואס איך האב געהאט צוזאמען מיט א איד הייסן רבי חיים רובין זיין פאטער דער בעלזער רב איז געווען זיין מסדר קידושין אין מונקאטש און דער מונקאטשער רבי איז געשטאנען בשעת מעשה ווייל ער איז געווען סיי אין מונקאטש סיי בעלז ער איז געווען א גרויסע מיוחס האט ער מיר געזאגט אז רבי יששכר דוב פלעגט זאגן צו זיין זון רבי אהרן בעלזער, היט זיך פון דיינע אידן זאלן דיך נישט שלאגן, פארוואס? ווייל רבי אהרנ'לע בעלזער איז געווען אזוי ווי די בארדיטשובער רב, ער האט נישט געזען קיין עוולה אויף קיין איד, אז מען האט אים געזאגט אדרבה דער ווייס איך, בן גוריון איז א גרויסער רשע, האט ער געענטפערט, וואס? ער לייגט נישט קיין רבינו תם תפילין? אסאך אידן לייגן נישט קיין רבינו תם תפילין, פארשטייסט? ער האט נישט געקענט הערן אויף א אידן אן עוולה, ספעציעל נאך די מלחמה, די טאטע זיינער האט אים געזאגט יששכר דוב, אהרעלע היט זיך פון דיינע אידן זיי זאלן דיר ניט שלאגן, פארשטייסט זיי, ער האט ליב אידן, אבער דער הייליגער בעלזער רב האט נישט געזען אויף א איד, דער בארדיטשובער רב האט נישט געקענט זען אויף א איד אן עוון, געווען שייכות במציאות, איך האב פארגעסן די מעשה וואס איך האב געוואלט זאגן, איך האב פארגאטן די סטארי ארעדי, איך האב זיך פאררעדט.

מען קען כאטש לאזן לאזן פאר נעקסטן יא פאר נעקסטן דאס איז פאליטיש דאס איז געשמאק פארדעם כאפן זיך אויף פון שלאף די בארדיטשובער רב האט נישט געזען אויף א אידן קיין עוולה ער געווען סענעט גארנישט איך האב געוואלט דערציילן עפעס פון די בארדיטשובער רב איך האב פארגעסן וואס די בארדיטשובער רב אויף א יוד האט ער נישט געזען קיין שלעכטס דער אייבישטער זעט נישט אויף א יוד קיין שלעכטס אה אה דאס איז די מעשה די בארדיטשובער איז געווען א פוילישער רבי יא האט ער געדאווענט נוסח ספרד ער האט נישט געדאוונט נוסח על פי נוסח האריז"ל ביי אונז, איר פארשטייט די סדר, אבער סדר פון די פריערדיגע זאגט אדון עולם, איך ווייס נישט וואס מען זאגט, און דערנאך גייט מען צום עמוד, וואס איז די ערשטע ברכה, הנותן לשכוי, איך ווייס נישט וואס די צווייטע ברכה, הערשעלע, שלא עשני גוי, ביי אונז לאזט מען עס צום סוף, ביי די פוילישע שלא עשני גוי, נא נא, זיי זאגן גלייך שלא עשני גוי, שלא עשני עבד, שלא עשני אשה, דערנאך זאגט פוקח עורים. אבער ביי די ביי די אנדערע ער זאגט די ערשטע זאך הנותן לשכוי ריכטיג? הנותן לשכוי שלא עשני גוי נא נא שלא עשני גוי שלא עשני עבד איז דער בארדיטשובער רב געגאנגען צום עמוד האלאו יונגערמאן שמחה האט ער געזאגט הנוס איז מסכ ל וויל האב איך לומר שלא עשני עבד האט מען אים געזאגט רבי וואס איז געשען מיט שלא עשני גוי?

האלא הער די מעשה, דאס איז א מעשה פון א מתנגד. לחיים טובים ולשלום, קום אהער גיב מיר אביסל בראנפן. הערשעלע, לחיים ולברכה. יו העוו טו אנדערסטענד, יו ענד מי, איף יו סטיק אראונד מי איים גאנא סטארט באדערינג יו אבאוט יור ביערד יו אנדערסטענד, סאו יו בעטער בי קערפול. דערווייל איים נייס טו יו, האסט נישט קיין מורא, איך בין א נודניק.

האט די רבי רש"ב געזאגט ער איז נישט פאר אונז, אבער אין די ביטערע יארן אין רוסלאנד האט דער פריערדיגער רבי געהאט א ועד פון פינף מענטשן וואס מ'האט געטון אין אידישקייט, און ווער איז געווען די ועד? די רבי פריערדיגער רבי אליין, הרב זעווין, און דריי מתנגדים. הרב ראובן בענגיס, הרב יעקב קלעמעס, און רבי יחזקאל אברעמסקי. זענען געווען ליטווישע אידן אבער זענען געווען יראי שמים. ביי מיר אין שול דא א איד הייסט הילל זאלצמאן, הילקע זאלצמאן, ער האט געשריבן א ספר סאמארקאנד, ס'איז א מורא'דיגע ספר, האט ער מיר געזאגט אז זיין טאטע הייסט אברהם זאלצמאן, איז געווען א שוחט. איז ער געווען ביים פריערדיגן רבי'ן, דער פריערדיגער רבי האט אים געפרעגט ביי וועמען גייט ער נעמען קבלה, ער האט געלעבט אין מאסקווע, האט ער געזאגט ער גייט נעמען קבלה, אין לענינגראד האט ער געלעבט, ביי די חסידישע רב הרב לאזאראוו. האט דער רבי אים געפרעגט, פארוואס נעמסטו נישט קיין קבלה ביי הרב קאצנעלנבויגן, א ליטווישע רב געווען א מתנגד? האט ער געזאגט, רבי, ער איז א מתנגד. האט דער פריערדיגער רבי געענטפערט, אבער ער איז אן ערליכער איד. האט אברהם זאלצמאן געזאגט, רבי! איך וויל נישט וויסן. ווייסט ווי ס'גייט? אז א חסיד פארהערט א חסיד איז אלעס בסדר, אז א מתנגד פארהערט א חסיד מאטערט ער אים, אזוי איז פארקערט, א ליטווישע רב קומט צו א חסידישע רב צו נעמען סמיכה מאטערט ער אים משוגע, אזוי גייט עס, רבי ישראל איך האב א איך מיין איך ארבעט מיט אים אבער ער איז א גדול רבי ישראל רבי ישראל לאבקאווסקי איך ווייס נישט אויב איר קענט אים ער איז א גרויסע תלמיד חכם ער האט סמיכה פון רבי משה פיינשטיין האט ער מיר געזאגט אז רבי משה האט אים געהאלטן דריי טעג. ער האט גענומען סמיכה אויף ד' חלקי שולחן ערוך, ד' חלקי שולחן ערוך, ער האט אים געמאטערט אז ער קען לערנען אבער איך גיב אים די סמיכה, ר' משה האט אים געזאגט איך גיב סמיכה צו מיינע תלמידים, אבער ער איז געווען א חסיד האט ער אים געמאטערט, און אזוי איז געוועזן ביי די חסידים מסתמא די זעלבע זאך, אז א מתנגדישע רב זאל נעמען סמיכה פון א חסידישע רב האט ער אים געמאטערט, האט אברהם זאלצמאן געזאגט צום פריערדיגן רבי'ן, רבי איך וויל נישט וויסן, האט דער פריערדיגער רבי געזאגט וועסטו וויסן. איז ער אוועקגעגאנגען צו דעם הרב קאצנעלנבויגען, א ליטווישער רב, און ער האט אים געמאטערט, ער האט אים פארהערט, משוגע, משוגע, משוגע, און אברהם זאלצמאן האט געוואוסט אלעס, דער פריערדיגער רבי האט געמאכט א מופת, וועסטו וויסן, האט ער אלעס געוואוסט, האט ער אים געגעבן אים קבלה, איז רבי יחזקאל אברעמסקי איז געווען אויף דער ועד פון פריערדיגן רבי'ן, שפעטער איז ער געווען אין ענגלאנד. א מיינער א חבר האט מיר דערציילט א מעשה, א מעשה פון א מתנגד, ער האט געלעבט אין לונדון און ער האט געוואלט מאכן א חדר, דארף האבן געלט, כסף מנלן, האט ער גערופן א איד א גביר א עושר, אבער יענער איז נישט געווען קיין פרומער, האט יענער אים געזאגט איך בין נישט קיין פרומער איך דארף נישט האבן קיין חדר, פאר מיר איז גוט פאבליק סקול איך דארף נישט האבן קיין חדר, האט ר' חזקאל אברעמסקי אים געזאגט. אז ס'איז פיקוח נפש, האט יענער דער פרייער איד אים געזאגט, איך ווייס וואס מיינט פיקוח נפש, פיקוח נפש מיינט אז מ'הייבט א טעלעפאן אויף שבת און מ'רופט א דאקטער, דאס איז פיקוח נפש, א אידישע חדר איז נישט קיין פיקוח נפש, ער גיבט אים נישט קיין געלט פרייטאג צו נאכטס.

ער האט אים געזאגט אויף רישעסן מיט די ליטווישע הברה, ס'א פיקוח נפש דארף האבן א ישיבה, האט ער געגעבן געלט. פארשטייסט ער זאגט ער גלויבט נישט די מעשה, איך האב עס געהערט פון א חבר, דאס איז א מעשה, ס'איז א מעשה פון אמת, פארשטייסט, פיקוח נפש, פיקוח נפש, א קינד זאל לערנען תורה, האט ער גערופן פרייטאג צו נאכטס, וואס איז די שמחה, די שמחה איז אז ס'איז א נס.

בנו מוסרים תשובה אמיתית, אזוי ווי מען האט געזונגען אין בית המקדש ביי שמחת בית השואבה, מען זאל דינען דעם אייבערשטן יעדן טאג, יעדן טאג, בשמחה, אזוי ווי חסידישע אידן, ניט אזוי ווי מתנגדים, און מען זאל וואקסען אין עבודת השם, און מען זאל וויסן אז דאס וואס דער אייבערשטער האט אונז ליב איז נישט דערפאר ווייל מ'לערנען און מ'דאווענען, ער האט אונז ליב ווייל מ'זענען קינדערלעך, ובמילא האט ער אונז ליב צו מ'טוט יא א מצוה צו מ'טוט נישט קיין מצוה, אבער מ'דארף נישט זיין קיין אידיאט, דארף לערנען דארף ווערן פארציילט א מעשה דיר, ס'איז נאך א מעשה. פארט עפעס אנדערש. אה! ס'איז פארט עפעס אנדערש. סקווער.
הערשעלע. איך זאג דיר נאך א מעשה, איך האב א חבר ער הייסט יוסי דזשעיקאבס איך האב דיר דערציילט די מעשה, שפעטער האב איך די מעשה איז די מעשה איז א געדרוקטע מעשה, אז ס'איז געוועזן די מלחמת יום הכיפורים, איך ווייס נישט פשוט די מעשה, ס'איז געוועזן הארץ פתוחה לפניהם, די אראבער ימח שמם וזכרם. האבן געקענט אריינגיין ביז ארץ ישראל, זיי האבן זיך אפגעשטעלט ווייל זיי געווען זיכער אז ס'איז א פלאן, ס'איז א נס, האבן זיך איינגערעדט אז ארץ ישראל וויל עפעס מאכן, לפועל איז געווען גארנישט, הארץ פתוחה לפניהם, איז געווען אפאר סאלדאטן, צוואנציג סאלדאטן, און אריק שרון איז שוין עליו השלום, קען מען זאגן ער זאל האבן א ליכטיגן גן עדן, מ'דארף נישט הרג'נען אויף יענע וועלט, יו נאו וואט איים סעינג, ער איז שוין געשטארבן דא, ס'איז גענוג. עס איז א מעשה מיט די בעלזער רב, מיט די גענוג עס איז א מעשה מיט די בעלזער רב באלד דערציילן, ער האט אנגערופען די צוואנציג צוואנציג חיילים, צוואנציג סאלדאטן, און האט זיי געזאגט אזוי, אז די גאנצע עגיפטישע ארמעי, די גאנצע עגיפטישע ארמעי, קען אריין גיין אין ארץ ישראל, איר זייט די איינציגע זאך וואס האלט זיי צוריק, במילא דארפט איר זיך שלאגן אזוי ווי עס שטייט אין די גמרא אין סוף מסכת יומא, אתם עושים. מען זאל שטיין און מען זאל שלאגן ביז מען קען נישט שלאגן, מען זאל הרג'ענען. צוואנציג חיילים, אפאר חברה. עס איז געווען איין א פרומע, איין א פרומע. זיי זענען געוועזן זייער שטארק צובראכן ווייל מ'האט געוואוסט אז זיי גייען פעגערען זיי דארפן שטיין מ'טאר נישט גיין אויף צוריק מ'דארף שטיין און שלאגען זיך ביז ארץ ישראל וועט זיך אויפכאפן פון שלאף און שיקן סאלדאטן אנדערע סאלדאטן צו שלאגען זיך איינער פון די חברה א פרומער חברה א פרומער גיט ער זיך א שטעל אוועק און געבן זיי א דרשה פון התעוררות תשובה און האט זיי געזאגט אז דאס וואס זיי האבן אונז פיינט איז נישט ווייל מיר געפינען זיך אויף זייער לאנד, נאר דערפאר ווייל מיר זיינען בני אברהם יצחק ויעקב, ובמילא דארף מען שטיין און שלאגן זיך און שטארבן לקדש שם שמים ברבים, און האט געפועל'ט ביי זיי א מורא'דיגע התעוררות זיי זאלן זיך שלאגן. די עגיפטישע ארמעי איז געקומען און האט זיך געשלאגן אפאר שעה, און דערנאך האט זיך געענדיגט די מלחמה. דער אפגעשלאגענער, דער חסיד, דער פרומער בחור איז געבליבן א געהארגעטער. אט דער יונגערמאן האט געמאכט א החלטה טובה אז אויב ער וועט בלייבן לעבן, לעבן, וועט ער אלע טאג לייגן תפילין. האט ער פארלארן זיין האנט, די לעפט, די לינקע האנט האט ער פארלארן. דאס איז די מעשה. צען יאר שפעטער איז ער געווען אין אמעריקע, און ער איז געווען ביים רעבן אויף יחידות. ער הייסט לעווי הייסט ער, לעווי, ליווי. האט ער געזאגט דעם רעבן הרבי מלובאוויטש אני יכול לשאול אותך שאלה איך קען דיר פרעגן א פראגע? האט דער רבי געזאגט יא האט ער דערציילט די מעשה די רבי די מעשה צוואַנציק סאלדאטן אגענסט א גאנצע ארמעי זיי האבן געוואוסט זיכער אז מען וועט זיי אויסשחט'ן לפועל איז געשטארבן נאר דער פרומע, נאר דער פרומע בחור, און ער האט פארלארן דעם לינקען האנט, האט ער געזאגט הרבי מלובאוויטש גיב מיר צו פארשטיין, אט דער בחור וואס האט אונז מעורר געווען צו שלאגן זיך ווי אידן איז געהארגעט געווארן, און איך וואס איך האב מחליט געווען אז איך וועל לייגן תפילין א טאג האב איך פארלארן איך קען נישט לייגן, איך קען נישט לייגן קיין תפילין איך האב נישט קיין ארעם. האט דער רבי זיך פארטראכט, אויב דו מיינסט אז דו ווילסט זיין א רבי, דו הערסט די מעשה פארשטייסטו שוין אז דו ווילסט קיין רבי נישט זיין, פארשטייסט? ס'איז נישט קיין גוטע דזשאב, איך האב געקענט א איד וואס איז געווען נאנט צו די סקולענער רבי, דער סקולענער רבי האט געהייסן ר' נתן קרויניץ, האט ער מיר געזאגט אז סקולענער רבי האט אים געזאגט, ס'איז א פארשאלטענע פרנסה. רבי אליעזר פארטוגאל זיין א רבי איז א פארשאלטענע פרנסה, איך האב עס געהערט פון א איד, איך האב עס געהערט פון אים אליין, ס'איז א פארשאלטענע יענע פרנסה, זיי בעסער א משמש, א שלעפער, איך ווייס וואס, א בורסקי, אבי נישט קיין רבי. האט ער געזאגט דעם ליובאוויטשער רבי, הרבי מלובאוויטש יכול להסביר לי, יענער איז געשטארבן און איך אן מיין ארעם. האט זיך דער רבי זיך פארטראכט, דערנאך האט דער רבי קען איך דיר ענטפערן, און דער רבי האט אים געזאגט אזוי, אז יענער פרומער בחור האט זיך אוועק געשטעלט פאר אייך, און ער האט גערעדט מיט אייך וועגן די ענין פון א איד, און די ענין פון מסירת נפש, און די ענין פון קידוש השם, קידוש השם, ווייסט וואס מיינט קידוש השם? דו ווייסט אז אלע שבת זאגען מיר מקדשי שמך, מיר דאווענען שבת פיר מאל, יעדע איינער פון אונז זאגט אויף זיך אליין מקדשי שמך, מיר זיינען מקדש שם שמים, מקדש שמך, רייט אר ראנג, אין אייער נוסח איז אויכעט פאראן מקדשי שמך, וינוחו בו כל ישראל, נישט מקדשי שבת, מקדשי שמך, יעדע איד האלט ביי קידוש השם. האט דער רבי געזאגט אז דער בחור'ל, דער בחור, דער פרומער, איז געווען עטליכע צוואנציג יאר, אז ער האט מיט אייך גערעדט וועגן קידוש השם, האט ער אויפגעוועקט ביי זיך די יחידה שבנפש, און דער אייבערשטער האט מחליט געוועזן אז ער וועט צונעמען זיין קרבן, האט דער רבי געזאגט, וואס איז ער געשטארבן? דער אייבערשטער האט געזאגט ער וועט צונעמען זיין קרבן, און דו וואס דו האסט פארלארן דיין ארעם און דו קענסט קיין תפילין נישט לייגן, דער אייבערשטער וויל וויסן, דער אייבערשטער וויל אז דו זאלסט וויל, דער אייבערשטער וויל אז דו זאלסט וויסן, שמחה, אז דאס וואס דער אייבערשטער האט דיר ליב, איז דאס נישט צוליב די מצוות וואס דו טוסט. דער אייבערשטער טאן אונז בענטשן מ'זאל זיין חסידים, האלאו קינדערלעך, יונגעלייט, חברה, מ'זאל זיין חסידים, מ'זאל דינען דעם אייבערשטן, און דינען דעם אייבערשטן דארף מען זיך שלאגן מיטן יצר הרע, מען זאל דינען דעם אייבערשטן, מען זאל האדעווען אונזערע קינדערלעך, מען זאל אויסלערנען אונזערע קינדערלעך וואס מיינט אין די ליובאוויטשער שפראך, בעלז, ליבאוויטש, בעלז, ליבאוויטש, בעלז, ליבאוויטש, צבאות השם. אויסלערנען די קינדער אז מ'דארף טון מצוות וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, מ'זאל דינען דעם אייבערשטן מ'זאל זיין פארזיכטיג אין יעדע פרט אין קוצו של יוד, מ'זאל דינען דעם אייבערשטן און מ'זאל טון מתוך שמחה, מתוך שמחה ומתוך התלהבות, און מ'זאל וויסן ווי דער רבי האט געזאגט אינעם ערשטען מאמר, אין היינטיגן דור אז מ'וויל זיין א חסיד דארף מען מקרב זיין א צווייטן אידן. אפילו אין בארא פארק קען מען טרעפן א אידן וואס דארף האבן קירוב, אין קרוין הייטס, גאנץ קרוין הייטס איז א גרויסע קירוב, א גרויסע קרוב, א גרויסע קרבן, אבער אפילו אין בארא פארק קען מען טרעפן א אידן מ'קען הארעווען מיט די אייגענע ברודער, מיט די אייגענע שוועסטער, מיט די אייגענע טאטע, מיט די אייגענע מאמע, מיט די אייגענע זון, מיט די אייגענע טאכטער. מקרב זיין א צווייטן אידן צום אייבערשטן, און אז מקרב א צווייטן אידן צום אייבערשטן איז מען זיך מקרב צום אייבערשטן, און מ'זאל זיין חסידישע אידן מיט אן אמת, ס'איז אן אנדער דור, ס'איז אן אנדער צייט, חסידות איז אמת, דער בעל שם טוב איז אויף אייביג, נאר וואדען היינט איז אן אנדער צייט, היינט איז דער בעל שם טוב תשובה, ווי מען זאגט אויפן לובאוויטשן לשון תשובה, מען דארף אליין תשובה טוהן, מען דארף מעורר זיין א צווייטן אידן צו תשובה מתוך שמחה מתוך אהבה, און דער אייבערשטער זאל אונז בענטשן אז מיר זאלן זוכה זיין זיך זעהן זיך מיטן רבי'ן אין גאולה שלימה,
גאולה האמיתית והשלימה, איצט אין ארץ ישראל איז א מצב איום ונורא. און דער אייבערשטער מאכט ניסים ונפלאות שאין כמוהם, דער רבי האט גערעדט מיט דרייסיג יאר צוריק אז ס'דא צוויי זאכן, איין זאך איז אראנו נפלאות און נפלאות אראנו, און די צווייטע זאך איז אראנו נפלאות, וואס איז די אונטערשיד? נפלאות אראנו מיינט דער אייבערשטער מאכט א מופת און מ'דארף אנווייזן אז ס'איז א נס, אז נישט זעט מען נישט. דערנאך האט דער רבי געזאגט א נפלאות, אראנו נפלאות מיינט דער אייבערשטער מאכט א נס און דער אייבערשטער אליין ווייזט אן אויפן נס, דער רבי האט דאס געזאגט מיט דרייסיג יאר פריער, היינט מאכט דער אייבערשטער ניסים פאר אידן אין ארץ ישראל וואס אפילו דער גרעסטער אפיקורס זאגט הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, איך האב א חבר א בעל תשובה, ער קומט צו מיר אין שטוב. ער ארבעט פאר די יונייטעד סטעיטס נעיווי, ער איז א חכם, ער איז נישט קיין ליבאוויטשער פון די היים, ער איז א קלוגער איד, א גרויסער חכם, ער ארבעט פאר די מדינה, פאר די רעגירונג, פאר די מדינה, האט ער מיר געזאגט, ער ווייס וועגן די פראגרעם, ווייס ער באנעמט עס, וואס מען כאפט די טילים, מען כאפט די מיסילס, האט ער מיר געזאגט אז מען כאפט זעכציק פראצענט. איז דאס הצלחה, ניין און ניינציג פראצענט קען נישט טרעפן, ארץ ישראל איז ניין און ניינציג פראצענט, דו האסט נישט קיין השגה, דער אייבערשטער מאכט ניסים פאר אידן, מען זאל וויסן אז דער אייבערשטער האט אונז ליב. אז דער אייבערשטער מאכט פאר אידן ניסים ונפלאות, אבער מען דארף האפן צוויי זאכן. נישט אפילו, ערשט זאל מען וויסן צוויי זאכן דארף מען וויסן, ערשטנס אז מען דארף ענדיגן מיט די שונאי ישראל, און צווייטנס אז מען זאל וויסן אז חס ושלום אז מען זאל זאגן כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הוא הנותן לך כח לעשות חיל, אין אונזער לעבן, דו ביסט א חסידישער בחור, דער אייבערשטער גיט כוחות, נישט דו, דער אייבערשטער גיט כוחות, נאר וויסן אז דער אייבערשטער גיט כוחות, און מען טאר עס נישט פארגעסן, עניוועי נעקסט יער יו אלל קאם וויט יור שטריימלעך, יו אנדערסטענד, יו ברינג יור שטריימל, יו ברינג יור שטריימל.

איך גלויב דיר נישט, ווייל אין סעווען סעווענטי וואלסטו נישט גיין קיין שטריימל ווייל ס'איז נישט געבליבן פון דעם שטריימל קיין שריד ופליט, האסט אים באהאלטן אין א שיין באקסל און פראטעקטעד אזוי ווי אין בעלז. ווי איז דיין שטריימל? גיי ברענג דעם שטריימל, דער רבי, מ'דארף גיין מיט א שטריימל, לובאוויטשער חסידים גייען מיט א הוט.
אבער מען דארף הלואו.
מען דארף גיין מיט א שטריימל, יום טוב חול המועד דארף מען גיין מיט א שטריימל, מען טאר זיך נישט שעמען מיט מנהגים פון חסידים, הלואו, מען טאר זיך נישט שעמען מיט מנהגי חסידים, און אז א חסידישער איד קומט אין קראון הייטס מיטן שטריימל, דער רבי זאל האבן פון אייך נחת. איז עס נישט די מי? וואו דיין שטריימל וואס האסטו באהאלטן אז תמורת ס'לע גיט נישט. יאסל וועבער האט מיר א טובה געטון און געבראכט דעם שטריימל. יאסל'ס מיין גיי. כ'האב געמאכט א חתונה איך קום אין קראון הייטס מיטן שטריימל. ס'איז געווען א רחמנות אויפן שטריימל. יעדער משוגענער לעבאוויטשער האט געוואלט אנטון. זייט דעמאלטס איז דער שטריימל געבליבן בלייבן. שטריימל איז א הייליגער בגד. איך בין א לעבאוויטשער חסיד. הי נאוס. איך בין א חב"דסקער, איך בין א בעל שכל, איך בין א קאלטע כאלערע, אבער מנהגי חסידים זענען טייער,
דער אייבערשטער, דער רבי האט שטארק ליב געהאט אז חסידים זענען געקומען צו גיין מיט א שטריימל, דער רבי האט נישט געהאט קיין שטריימל, דער רבי האט נישט געהאט קיין שטריימל, איים נאט פוטינג איט אן, איים נאט פוטינג איט אן. איים נאט א בעלזער חסיד.

אבער היינט דארף מען זיך אויסלערנען, מען דארף טראכטן וועגן דעם אייבערשטן, מען דארף לערנען וועגן דעם, זיין חסידות, זיין חסידישע אידן, חסידישע קינדערלעך, און זיין יראי שמים, אז דער אייבערשטער גייט העלפן אז די קינדער זאלן זיין ריין, וואס מיינט היינטיגע צייטן טהרה? וואט דו איי ניד טו טעל יו? איך מיין איך דארף אייך זאגן, היינטיגע צייטן וואס מיינט טהרה? אז דער אייבערשטער וועט בענטשן אייך אז קינדער זאלן זיין ריין, דאס איז א נס, אבער חסידים. האבן אמונה און ניט שעמען זיך מיט דעם ווי חסידים פירן זיך, און וואקסן אין אידישקייט ביז זיין א בעל תשובה, מער בעל תשובה און מער בעל תשובה, אז מען מאכט א מיסטעיק איין מאל צוויי מאל דריי מאל, אבער מען לעבט לאנג, אין אמעריקא לעבט מען לאנג, פארוואס? ווייל מען עסט גוט, מען עסט גוט און מען שלאפט גוט און מען פארברענגט גוט, אלעס איז גוט, אחוץ די לערנען דאווענען און העכער טעסער, אבער די עסן און די שלאפן איז א מחיה, אבער סוף כל סוף טוט מען תשובה. און מיר זענען חסידים, אבער חסידים וואס מיינט חסידים? מען האט ביטול, מען האט אמונה, און מען האט שמחה, און מען האט אהבה ויראה, מען טאר זיך נישט שעמען מיט דיזע אויסהאדעווען די קינדערלעך צו זיין חסידישע אידן, חסידישע קינדער זאלן לערנען און דאווענען און דינען דעם אייבערשטן, און סוף כל סוף וועט מען אלע זוכה זיין צוזאמען זען זיך מיטן רעבן, האבן די גאולה שלימה תיכף ומיד ממש, און מיר קומען מיטן שטאם מיט זיך נישט שעמען.